א גוטן ערב שבת קודש פרשת פנחס. כ'האב שוין געמאכט א האטליין, כ'האב שוין געמאכט אפאר הוספות, יעצט מוז איך מאכן נאך א הוספה. היינט פרייטאג אינדערפרי איז ארויסגעקומען די כתב אישום אויף לעיזער בערלאנד, ס'איז שרעקעדיג און פחד'יג, ס'דא פיר אקיוזעישאנס אויף זייער שווערע עבירות וואס ער האט געטון, און צווישן זיי איז אויכעט דא זייער מיסע עבירות און אויך וואס ער האט געטוהן מיט כח, און מען האלט דא שוין אז מען רעדט שוין פון וואס ער האט געטוהן קעגן קינדער אויך, מעשה מגונים וואס ער האט געטוהן מיט קליינע מיידלעך אן הסכמה, ממש איז א שאנדע, ס'גייט ווייטער און ווייטער, ער וויל מישן צואה און צואה, כ'האב ענק שוין געזאגט צווישן די מישן צואה וואס איז נאך נישט אין די גאווערמענט, איז אנגעגעבן אז ער האט צוויי פון זיינע אייניקלעך אויכעט געטאטשט. סאו בקיצור ער שלאגט זיך און מ'וועט זעהן ווי ער עט אנקומען. אנבעליוועבל. יעצט זיין לויער ס'איז א זי שרייט ניין מ'האט אים נישט אריינגעברענגט פאר דעי חטאים נאר פאר יענע מ'קען דעיס נישט משפט'ן ס'הייבט זיך אן א מעשה אט אזוי. שוין יעצט מוז מען שוין צושטעלן דעם שיעור פון די וואך, האב עס אויפגעהאלטן פשוט ווייל ס'איז אלץ געקומען נייע זאכן, און ס'איז א שאנדע וויאזוי רבנים זיצן און נעמען זיך אן פאר אים, נאר באמת, די גמרא תוס' זאגט דארטן אז חדא מתורץ בירך חברתה, ס'איז דא צוויי קשיות און איינס פארענטפערט דאס צווייטע, אז די רבנים קענען האבן אזאלכע אייניקלעך וואס זיי. טאטשן זייערע אייגענע אַכצן און ניינצן יעריגע מיידלעך און זיי וואוינען מיט זיי פינף יאר און הייסן הייסט ער אפילו אלישיב און ער איז אן אייניקל פון דעם אלטן אלישיב נו מוזן זיך דאך די רבנים אננעמען ווייל זיי זענען דאך די גרעסטע דערשלאגענע איך זאג ענק נאכאמאל ביי די באלעבאטים עטס עטס נישט טרעפן אזעלכע זאכן רובם ככולם איז נישט דא אזעלכע זאכן.

דער אמת איז איך הייב שוין אן מודה צו זיין צו די רבנים אז זיי זענען גערעכט, יעצט ווייסט ס'איז דא א מחלוקת וועגן די אינטערנעט צו מען מעג צו מען טאר נישט, צו ס'איז גוט צו ס'איז נישט גוט, צו די רבנים דארף מען זאגן א מיינונג צו נישט, עניוועי איך האב שוין מחליט געווען אזוי, די רבנים זענען גערעכט, אינטערנעט טאר מען טאקע נישט האבן. אינטערנעט? וואס רעדסטו? חלילה! אבער אינטערקאורס, דאס מעג מען יא האבן. דאס איז עס. און אזא פנים טראגן היינט די רבנים. עניוועי, דאס איז נאר צוגעלייגט היינט אינדערפרי. איך מוז שוין ענדיגן ווייל ס'איז שוין פרייטאג. און איך מוז שוין ארויפלייגן דעם שיעור. אבער ס'וועט נאך קומען. ס'איז געווארן זייער ביזי מיט די אלע שייגעץ שטיק וואס ס'גייט פאר. פרעגט מיך איינער וואס איז יעצט געשעהן? זאג איך אים דאס איז אייביג געווען. ביז יעצט האט מען נישט געטארט רעדן. און ווען איינער קומט פאראויס וואלט מען אים געלייגט אין חרם און מען וואלט אים געמאכט ד' מיתות בית דין. און היינט לאך מיר אונז פון יעדן, היינט זינג מיר ענק א נייעם סאנג, אונז האמיר די אלע רבנים אין דר'ערד און זיי וועלן אויכעט מוזן גיין אין דזשעיל. שוין, יעצט גייט קומען די צוגעלייגעכץ נאכדעם גייט קומען דער שיעור און אזוי ווייטער. דער הייליגער סאטמארער רבי ווען מען האט אים ארויסגעראטעוועט פון בערגן בעלזן אויף ארץ ישראל יום כיפור האט ער געזאגט א דרשה, א איד האט מיר געזאגט וואס ער האט עס געהערט פון רעבן אליין, ער האט זיך געקלאפט אשמנו ווידוי געזאגט א כל דין כל נדרי דרשה, ער האט געזאגט רבונו של עולם איך טוה תשובה פאר אלע הרהורים רעים וואס איך האב געהאט, דער גרעסטער צדיק ער זעהט ווי אידן ווערן פארברענט, עס איז נישט דא קיין וועג ארויס און ס'דויערט א פאר יארן, פארלירט ער זיך. אוואדע חלילה ער קומט נישט צו אז ער זאל חלילה זאגן זאכן וואס מען טאר נישט אבער הרהורים קען מען נישט קאנטראלירן האט די רבי זיך געקלאפט ווידוי איך טו תשובה אויף די אלע הרהורים וואס איך האב געהאט הרהורים מיינט מען אויפן רבונו של עולם חס ושלום איך געדענק איך בין געפארן פאר צוויי יאר פאר דריי יאר פאר פינף יאר איך פלעג פארן אויף ארץ ישראל איך האב געזאגט דרשות כ'האב ממש כ'האב געהאט הרהורים רעים, קיינער האט מיך נישט אויסגעהערט, כ'מיין ס'איז געקומען צו יעדע דרשה, מענטשן, געקומען צייטונגען, כ'בין געגאנגען צו די רעידיאס, צו די טעלעוויזשאנס, איך בין געווען אן אויסגעשפילטער מענטש, אסאך מאל האב איך אנגעהויבן צו טראכטן, איך געב אויס אזוינפיל געלט צו פארן אויף ארץ ישראל, אפשר איז עס גארנישט כדאי, אפשר איז גארנישט קיין מצוה, ס'קומט נישט אן אין ערגעץ. כ'האב געהאט הרהורים רעים ליידער. רבותי, ס'איז נישט יום כיפור היינט, אבער כ'מוז זאגן ווידוי, כ'מוז תשובה טון אויף די אלע הרהורים רעים. ס'איז דא א פסוק, דוד המלך זאגט, הזורעים בדמעה ברינה יקצורו. מ'זייט איין מיט ביטערע טרערן, ווען איך פלעג פארן אויף ארץ ישראל בין איך געווען איינגעשטעלט מיטן לעבן, די בעלזער חברה האבן מיך געוואלט הרג'נען אמאל אין מירון, בעלז.

שוין, יעצט קומט אריין אזויפיל נייעס אז מ'קען שוין נישט מיטהאלטן אפילו. ס'איז דא א מורא'דיגע זאך, א טאטע וואס האט עלף קינדער פון ירושלים, פון די חשוב'סטע אידן פון ירושלים, ער איז פופציג יאר אלט, און ער האט געטון מיט זיינע קינדער די ארגסטע מין זנות, ער האט א טאכטער פון דריי און צוואנציג און פון פינף און צוואנציג וואס זענען היינט, און ער זיי זאגן אז. צען יאר האט ער נישט אויפגעהערט רבותי! נישט געטאטשט בהוד יופי אויף ישראל האגער, געוואוינט מיט זיי, אריינגעשטופט זיין ערווה אין זיי, רבונו של עולם! בקיצור די עלטסטע האט ער געטוהן כל דבר אסור און ס'איז געקומען דערצו אז זי איז אוועק געגאנגען פון איר שטוב, נו מ'האט אנגעהויבן צו טשעפען די צווייטע דאון די ליין, ווען די יונגערע האט זיך געוואנדן צו די עלטערע דעמאלטס זענען זיי געגאנגען פאר הילף. צו סייקייעטרי און מען האט געמאכט א גרויסן אינוועסטיגעישן און בקיצור און ער איז יעצט אין דזשעיל יעצט אין צייטונג שטייט נישט ווער ער איז ווייל זיי האבן דארטן אזא מין זאך אז זיי געבן נישט ארויס וואס כ'האב ענק שוין געזאגט מ'האט שוין געטוישט די געזעץ און בקרוב וועט מען שוין מעגן ארויסגעבן סאו האמיר געפייט פאר דעם אויך למעשה אבער אונז ווייסמער ווער ס'איז און ס'איז אן אייניקל פון ר' אלישיב, זעהט אויס אז די רבנים מיט די רעבעס האבן אויך דעם זעלבן איטש צו טאטשן קינדער, נאר זיי זענען אזאלעכע חזירים, ביי אונז איז כמעט נישט דא איינער וואס ער טאטשט אייגענע קינדער, פון בעלי בתים איז דאס נישט דא, רעבעס מיט רבנים יא, זיי טוען אלעס. איך זאג ענק נאכאמאל, רבותי קינדערלעך טייערע, און בחורים, אז א טאטע טאטשט אים, אדער א מאמע טאטשט א בחור, ניין וואן וואן איז די סעלושען, אדער אין ארץ ישראל אחד אפס אפס, ס'איז אנבעליוועבל, רבותי לאזטס זיי נישט דורך. עניוועי, ווען די סטארי וועט זיך דעוועלאפן וועל איך ענק זאגן פונקטליך ווער דאס איז אויכעט, אבער יעצט טאר איך נישט זאגן ווייל איך באקום דאך מיין אינפארמעישאן און איך טאר נישט ארויסגעבן ווייל ס'קען הייסן אז איך שטער די חקירות. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, מענטשן זאגן דאך איך בין א ליגענער, כ'האב געזאגט סקווער האט ארויסגעגעבן א נייעם חומש זיי האבן ארויסגעלאזט דארטן וועגן די מעשה מיט לוט עמון און מואב און נאך אזאלכע זאכן און מענטשן זאגן מיר רבנים ברענג אונז דעם חומש ווייל אז דאס איז ברענגען מיר ארויס גיין קעגן דעם סקווערע רעבן זאג איך זיי אזוי איך אויף סקווער קען נישט אריין גיין ווייל איך ווער דארטן א קרבן חטאת אדער א קרבן שלמים כ'ווייס נישט פונקטליך וואסערע מדריגה זיי מיך מאכן פאר מיין טאטע איז דארט געווען נישט מער געדאכט אין פריעדוואלד האבן זיי מיך געוואלט עטליכע מאל איבער פירן מיט א קאר, איבערטרעטן, עס איז דא איינער שלמה דיימאנד וואס ער האט ארויסגעגעבן אז מען זאל נישט וועלן פאר דעם קאנדידאט וואס די רבי האט געהייסן, געמאכט א ראבא-קאל, זענען זיי אים שיער איבערגעפארן, ס'האט נישט געפעלט אסאך ער זאל זיין טויט, סא איך קען עס דיר נישט ברענגען, נאר כ'האב עס געזען, בקיצור, יענער זאגט מיר ביסט א ליגענער ס'קען נישט זיין, זאג איך אים איך ווייס אסאך זאגן אזוי ביסט נישט דער ערשטער, בסוף היינט רעד איך מיט אן ערנסטן רב און ער הייבט אן צו וויינען מורא'דיג, פרעג איך אים וואס וויינט איר? זאגט ער ר' נחום דער מצב איז שרעקליך, זאג איך וואס איז געשען? זאגט ער, מען האט געמאכט אז מען טאר נישט לערנען אידישקייט אין די חדרים און אין די תלמוד תורה'ס און אין די פרי קינדערגארטן, איר ווייסט די אלע פראגרעמס וואס איז דא, מען מוז דאך אדער אריינקומען מיט א מודה אני, מען קען דאך נישט אריינקומען מיט א כ'ווייס וואטעווער, האט מען ערלעדיגט אז מען גייט ארויסנעמען אלעס וואס האט צו טון מיטן הייליגן באשעפער. עס גייט מען ארויסנעמען, עס איז נישט דא מודה אני לפניך ה' מלך חי וקיים, מען איז מכחיש אין די אלע זאכן, און ער וויינט, זאג איך אים, אה יעצט כאפ איך, זאגט ער, אוודאי, דאס האבן די סקווערע אויך געטון, אלע תלמוד תורה'ס גייען דאס צענזורירן, און מען גייט לערנען מיט די קינדער אלעס ביז צו ה' אלוקי, ס'א רחמנא לצלן רבותי, איך וויל ענק עפעס זאגן, אין די גרעסטע צייטן האבן זיך אידן מוסר נפש געווען פאר די תורה, אין רוסלאנד אלע יארן, און היינט וואס ס'איז געווארן אזא מין, מעגליך צו האלטן תורה און מצוות, ברענגט מען זיך אליינס אונטער, אבער נישט מען ברענגט זיך אונטער, די רבנים ברענגען אונטער אלעס, ס'איז געווארן יעצט, איך האב נישט געגלייבט, דער דער רב זאגט מיר הרב נחום ער וויינט דיר, ס'איז אמת, איך בעט יעדן טאטן ער זאל באקוקן די קוריקולום וואס מען לערנט אין סקול העט איר אלעס זען, מען לערנט נישט אז ס'איז דא א באשעפער, און מען לערנט די אנדערע וועג אויכעט אז ס'איז געווען א ביג בום און דאס האט באשאפן די וועלט חלילה, דאס איז די גוי'שע מינות כפירה, און צו דעם האבן זיך אונז ליידער צוגעשטעלט. ס'איז נישט צום גלייבן וואס ס'גייט פאר. די וואך איז געווען א העווי וואך, ווייל דא איז נאך די וואך ווען מען דארף בעטן דעם אייבערשטן מען זאל בויען דעם בית המקדש, ס'איז מיר יעצט אויך פארענטפערט געווארן, מען זאגט שהם משתחווים להבל ולריק ומתפללים לאל לא יושיע, וואונדער איך מיך וואס דארף מען אונז זאגן וואס דער גוי זאגט, דאס איז אונזער ביזנעס? אונז זעמער דען גרויס ווייל אונז זעמער גרעסער פונעם גוי? אונז זעמער גרויס ווייל אונז זעמער דעם אייבערשטנ'ס קינדער. יעצט כאפ איך, שהם משתחווים להבל ולריק. ומתפללים לאל לא יושיע מיינט מען די רבנים, מען מיינט נישט דער קאטוילישע דער נוצרי, די רבנים ימח שמם וואס האבן געמאכט א חורבן אויף כלל ישראל, יעדער טאטע איז מחויב צו זאגן פאר די קינדער אז מען פארפירט זיי, און יעדער טאטע איז מחויב צו פרעגן די קינדער וואס מען לערנט אין סקול, און אויב מען לערנט נישט וואס מען מעג. מאכטס א אייגענע סקול, איך געדענק ווען כ'האב געמאכט די מקווה פאר די בני יואל, מענטשן האבן זיי געזאגט עטס האטס נישט מורא רבי אהרן איז א מאפיא איז א גענגסטער, האט משה מרדכי געזאגט ליסן פאר די תורה מוזן זיך אונז אויך מוסר נפש זיין, און זיי האבן אזוי שיין מצליח געווען אז מ'האט גענומען דעם אהרן ער איז אראפ געגאנגען אויף ביידע פיס זיך צו כורעים משתחווה זיין, היינט איז די סטרא אחרא נישט אזוי גרויס, כ'דארף זאגן פארוואס, ווייל ס'איז אלץ געלט, דעמאלטס האט זיך געהאנדלט. אז זיי האבן נישט געוואלט דער סיגוטער זאל קאליע מאכן אלעס וואס דער רבי האט אונז געלערנט, אבער היינט איז נאר געלט, אהרן באדערט נישט אז יענער האט אויך א תלמוד תורה, ער וויל נאר איין זאך, ער זאל האבן דאס געלט און די מעדזשארעטי וואוטס, וואס במילא ער העט זיך נישט מוסר נפש זיין דערפאר, אבער אונז דארפן מיר יא ווייל ביי אונז איז דאס יסודות האמונה, איך געדענק א דרשה וואס קאשוי רב זכר צדיק לברכה האט געזאגט, ער האט געזאגט אז אין פאבליק סקול אינדערהיים איז נישט געווען קיין פאר די קלענערע קלאסן איז נישט געווען קיין תלמוד תורה'ס מיט אלעם, האט. נו, ס'קען זיין נישט אין יעדע שטאט, האט ער געזאגט, דער גלח פלעגט אריינקומען, האט קאשוי רב געזאגט, דעמאלטס האט מען געלאזט די אידן זאלן ארויסגיין פון חדר, פון קלאס, פון די גוישע קלאס, זאגט ער, מ'איז ארויסגעגאנגען מיט אזא פחד, דער גלח איז אריינגעקומען, א איד האט געוויסט א גלח? און דא נעמט מען, פיקט מען אויף פון זיי אלע נוצרישע זאכן, און מען לערנט עס מיט אונזערע קינדער, פארוואס? ווייל מען געבט א פאר טאלער. איך וויל נאר ווייזן ווי אזעלכע בהמות אונז זעמער. איך געדענק איך האב געלערנט מיט ר' מאיר וועבערמאן מיט די מלאך און ביי די מלאכים האבן מיר געלערנט א שיעור יעדע נאכט פלעגט ער מיר זאגן אז איבערן טאג צוויי שעה קוקט ער דורך אלע סאטמארע ביכלעך און ער נעמט ארויס אלעס וואס ס'דארף נישט זיין דארט. יעצט אין בארא פארק האבן זיי אויך געהאט מיידלעך וואס האבן עס דורך געקוקט אבער נישט אזא קאפאציטעט ווי ר' מאיר, ר' מאיר איז געווען א גרויסער תלמיד חכם און ער איז געווען אויך אין וועלטליכע זאכן, ער איז געווען אן אמעריקען בארן. ציילט מיר א איד אזוי, ויהי היום, האט זיינע קינדער אהיים געברענגט א בוק און ס'איז געווען אויסגעשטראכן איבעראל וואס איז געשטאנען בוי, גערל, עס גריסטע אויסשטרייכן, שאד זיי האבן עס נישט אויסגעשטראכן אין חומש, אין חומש שטייט אויך אשה, אשה, עניוועי, איז. ויהי היום איז האט ער געזעהן מ'האט אויסגעשטראכן טעלעוויזשן דאס יענץ אלעס איז געווען אויסגעשטראכן יעצט איין זאך וואס זיי האבן איבערגעלאזט איז געווען א גאנצע טשעפטער וואס דארט איז געשטאנען וועגן וואס די קריסטשענס רופן די טרי מעדזשי MAGI אדער די טרי ווייז מען אדער די טרי קינגס. ס'איז אז ס'איז געקומען פון די וועלט דריי קעניגן און זענען געווען זייער קלוגע מענטשן און זיי האבן ווען יאשקע פאנדרעק איז געבוירן האבן זיי געברענגט גרויסע מתנות און ממילא האט מען אויסגעלערנט קריסטיעניטי אויפן העכסטן אופן אין סאטמאר אין די מיידל סקול דאס איז אז מען ווייסט נישט וואס טוט זיך אז מען וויל זיין א מנהיג מען וויל פירן מוז מען אלעס קענען די אמאליגע רבנים האבן געקענט אלעס פון קריסטיעניטי מען זעט פון ר' יונתן מיט זיינע ענטפערס מיט אלעם און היינט דארף מען אויכעט אלעס קענען ווייל היינט איז אלעס אזוי אריין געמישט, אלעס איז נעבעך אריין געמישט, משך די יארן האט מען געמישט און געמישט קריסטיאנעטי מיט אידישקייט און אידישקייט מיט קריסטיאנעטי און ס'איז ממש ס'איז אן אומגליק וואס גייט פאר, סא בקיצור דאס איז די וואס זיי פארעכטן די אלע בוקס אין סאטמאר א מיידל א יונגל א טעלעוויזשן דאס איז אסור און קריסטיאנעטי איז מותר וועגן דעם זאג איך. ס'איז דא א נייע זאך, איך בין מסכים, די רבנים זענען גערעכט, איך האלט זענען הונדערט פראצענט גערעכט, איך האלט אז די אינטערנעט איז אסור, און אינטערקאורס ליידער האבן די רבנים געמאכט פאר א היתר אין זייער משפחה אליין. יעצט הערטס וואס גייט געשען אפאר יאר ארום, כ'ווייס נישט צו כ'וועל נאך דא זיין דעמאלטס צו נישט, וועט עטס קענען זאגן אז ס'איז געווען א משוגענער וואס האט ענק געווארנט, היסטערי ריפיטס איטסעלף, פרעה האט געזאגט פאר די אידן אה קום נאר העלף אביסל מ'וועט דיר באצאלן, נאכדעם מ'האט געזען וויפיל א איד קען ארבעטן האט מען אים געזאגט יעצט וועסטו ארבעטן אומזינסט און טאמער נישט וועט מען דיר געבן נוגשים וואס זאלן דיר אנמאקלען די ביינער, רבותי יעצט געט מען נאך אפאר טאלער אז מ'זאל לערנען מינות און כפירה, נאכדעם וועט מען זאגן אז דו האסט דעמאלטס געמעגט פארוואס טארסטו יעצט נישט, און מ'גייט. עוקר זיין יעדן טראפ אידישקייט. ס'וועט קומען אמאל א צייט ווען אמעריקע וועט נישט לאזן לערנען נישט קיין גמרא נישט קיין חומש ווייל זיי ווייסן עס אנשייגט יענס העם הזה לעמך זיי ווילן אונז מאכן פאר זייער פאלק און ווילאנג ס'וועט זיין א חומש מיט א גמרא וועלן זיי דאס נישט קענען באווייזן סאו צוביסלעך רייסן זיי עס אויס דאס איז א לאנג טורם פראסעס זיי אליין ווייסן נישט אפילו פארוואס זיי טוען עס. די סמך מם טאנצט פאר זיי. רבותי ס'איז שרעקליך כ'בין דאס היינט געוואויר געווארן איך בין אזוי צו צושאסן איך קען אפילו נישט רעדן ס'איז נישט אז אין סקווער האט מען עס געמאכט צו ווייל זיי האבן מורא געהאט פאר סעקשועל אביוז זיי האבן מורא געהאט אז א קינד וועט זעהן אז לוט איז געשלאפן מיט די טעכטער אפילו דאס קינד ווייסט נישט וואס דאס איז אונז האבן אויך געלערנט דעם זעלבן חומש אונז זעמיר נישט געווארן קאליע פון דעם נישט דאס איז די גאנצע זאך. סאך ארגער ווי דאס ס'איז מינות, כפירה בהשם אלוקי ישראל זאגן אז ס'איז חלילה לית דין ולית דיין, און אז אלעס וואס מ'האט אונז געלערנט אין חומש, און אז אלעס וואס מ'דארף זאגן מודה אני לפניך מלך חי וקיים, דאס איז חלילה אפגעפרעגט חס ושלום, און דער סקווערער נוצט עס, און סאטמאר נוצט עס, יעדער נוצט עס, איינער האט מיר אפילו געזאגט אז שאפראן מיט די ווין נוצט עס אויך, יעצט איך נעם זעכצן דיסקלעימערס. אבער טאמער ס'איז אמת, רבותי, וואס אונז האמיר געטון מיטן אייבערשטן איז אנבעליוועבל. ביי חורבן בית המקדש האט ער זיך ארויפגעצויגן צען הימלען, שבעה רקיעים, ס'דא צען, אונז האמיר אים אזוי ארויסגעווארפן פון די וועלט, נישט צען הימלען, נאר אסאך ווייטער, ער האט שוין נישט מיט וועם צום טיש צו גיין. און ווי דער גרעסטער טיפש דער בהמה סקולענער רבי זאל דאס נאכקוקן? מילא ר' מאטעל איז בלינד, מען פאפט אים שוין אויס, אבער סקולענער רבי איז דאך נישט בלינד, זיין טאטע איז געווען בלינד אבער ער איז נישט בלינד, וואס מענעדזשמענט זאגט דאס גייט. דער הייליגער בעל התניא ביי נאפאליענס מלחמה האט געזאגט אז אידן דארפן זיין אונטערדריקט, איי ס'האבן זיך אסאך שמד'ן, זיי האבן ארויס לתרבות רעות, ס'איז די חשבונות, טאמער ס'עט זיין פראנקרייך העט געווינען, העט זיין די זנות מיט. אלע אנדערע עריות וועט זיין אזוי שמוציג און אזוי שלעכט אז ס'וועט נישט בלייבן קיין זכר פון אידן. שוין זעמער שוין אריין זיבעציג יאר אין רוסלאנד. דער תניא איז געווען גערעכט, מ'האט זיך דארט געקענט האלטן, נישט יעדער, אבער ווער ס'האט זיך געהאלטן מיט מסירת נפש. יעצט אז מ'איז ארויס פון רוסלאנד און מ'איז אין א פרייע וועלט, זעמער ליידער אינגאנצן אוועקגעגאנגען פון אידישן וועג. די רוסן פלעגן אלץ זאגן אין רוסלאנד, איך געוואלט זיין א איד, גאט ניט געוואלט. ווייל מען האט נישט געקענט צוקומען צו אידישקייט. זאגט ער, דא אין אמעריקע? גאט וויל איך זאל זיין איד, איך וויל שוין נישט. דא זעמער אונז ליידער. אנבעליוועבל. כ'האב געוואלט בעטן די אלע הנהלות פון ארץ ישראל און די אלע הנהלות פון לונדון און פון אנטווערפן וואו ס'דא אידן, קוקטס ענק אום צי וואס איך זאג איז ביי ענק אויכעט שייך, ווייל טאמער יא דארף מען אנהייבן צו אלארעמירן. און יעצט הייבט זיך אן דער געהעריגער שיעור. פנחס דער קנאי, פנחס איז דאך הוא אליהו, אליהו האט מקנא געווען קנאת השם בהר הכרמל, יעצט אליהו הנביא האט געזאגט ס'וועט נישט רעגענען, ס'וועט נישט זיין נישט קיין טל נישט קיין מטר דרײַ יאר, איז טל האט אים דער אייבערשטער נישט געפאלגט, ווייל די וועלט קען נישט לעבן אן טל, מטר האט ער אים געפאלגט. און ס'איז געווען זייער שטארק דער הונגער, און אחאב און איזעבל האבן אים געוואלט הרג'נען. דער אייבערשטער זאגט פאר אליהו הנביא, גיי באווייז דיך פאר אחאב. בקיצור, איז געווען א גאנצע זאך אז אליהו הנביא האט געמאכט א נס אויפן הר הכרמל, מ'האט צוזאמגעברענגט אלע נביאי השקר, אלע נביאי הבעל, אלע רבנים בקיצור, און מ'האט צוזאמגעברענגט, אליהו הנביא איז געווען אויף איין זייט און זיי אויף די אנדערע זייט. מען האט געבויעט א מזבח, און מען האט געברענגט א פר א שטיר, זיי האבן געברענגט די נביאי הבעל, די רבנים, און אויך די צדיקים וואס זענען געשטאנען מיט אליהו הנביא, און זיי האבן געברענגט א פר אויף די אנדערע זייט, און עס איז געווען אזוי, זיי האבן געוואלט ווייזן אז אליהו הנביא וועט נישט קענען אראפ ברענגען פייער פון הימל, און זיי האבן געהאט באהאלטן איינע פון די זייערע נביאי הבעל, געווען באהאלטן דארטן אונטער זייער מזבח, און מען האט געהאט געלייגט אסאך. וואסער ביי אליהו הנביא און ביי זיי האט מען געהאט די טריקענע האלץ און אונטן האט געדארפט איינער אנצינדן געבן א צינד אן דעם מזבח צו ווייזן אז זיי האבן פונקט די זעלבע ניסים און אליהו הנביא'ס נס איז גארנישט, על כל פנים צו מאכן א גאנצע אריכות קורץ. און אליהו נביא האט זיי געזאגט אז זיי זאלן אראפברענגען א פייער פון הימל, זיי האבן נישט געקענט, און אליהו נביא האט געזאגט, גיסט וואסער אויף מיין מזבח, ווייל ווען ס'איז נאס קען נישט ברענען, נאך און נאך, און מען האט געגאסן, ס'האט זיך געטון, און נאכדעם האט אליהו נביא, ס'איז געווען ויהי בעלות המנחה, ס'איז געווען מנחה צייט. און אליהו נביא האט אנגעהויבן זייער צו וויינען, ער האט געזאגט, רבונו של עולם, ענני השם ענני, העלף מיר באשעפער, ס'איז אראפגעקומען א פייער און ס'האט פארברענט דעם פר מיטן מזבח, און ס'האט אלעס אויפגעגעסן און פארברענט, אזוי אז ס'איז נישט געבליבן גארנישט קיין זכר. דעמאלטס האט אליהו הנביא געזאגט ער האט אלעס געמאכט צו ווייזן אז השם הוא האלוקים, ס'איז נאר דא איין באשעפער אויף די וועלט. יעצט דער אמת איז דא דא א שטיקל שאלה, וואס האט אחאב געוואלט? אז אליהו הנביא זאל צוריק ברענגען אז ס'זאל זיין רעגן? יא. יעצט צו ווייזן אז ס'איז דא א באשעפער האט ער געקענט זאגן פאר אחאב'ן קוק כ'וועל דיר עפעס ווייזן, מארגן אינדערפרי העט זיך נעמען רעגענען. ס'האט שוין נישט גערעגנט דרײַ יאר און מארגן העט זיך נעמען רעגענען. דו ווייסט דאך דאס אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט, ווייל אליהו הנביא האט געזאגט אז ס'וועט קומען רעגן, און ס'איז געקומען. וואס האט אויסגעפעלט די גאנצע מזבח מיט די פרים מיט די גאנצע זאך, וואס האט עס אויסגעפעלט איז בפשטות, מען זעהט אז די תפילה פון אליהו הנביא איז אויך געווען זייער א מאדנע אינטערעסאנטע תפילה, ער זאגט פארן אייבערשטן ענני השם ענני, וואס איז צוויי מאל ענני השם ענני? איין ענני ס'זאל קומען א פייער, דער צווייטער ענני איז שלא יאמרו מעשה כשפים, איין לץ וואלט געקענט אפלאכן פון די גאנצע זאך, ס'ווערט געברענגט אז די קליפה פון פלישתים איז לצנות, אזוי ווערט געברענגט אין די ספרים, שטעל דיר פאר א מעשה, דער אייבערשטער באווייזט א נס אז שרה האט א קינד צו די ניינציג יאר, און זי האט אנגעהויבן צו זייגן דאס קינד, אז נישט נאר איר קינד האט זי אנגעזויגט, נאר זי האט געקענט עפענען א פעקטארי פון אייסאמיל און ענפעמיל, זי האט אנגעזייגט די. גאנצע שטאט א מורא'דיגע נס, נישט צום גלייבן, אזא גרויסע נס, אן אלטע באבע געווארן צוריק יונג, די דדים זענען צוריק יונג געווארן, ס'האט אנגעהויבן צו פליסן מילך אינעווענדיג, און וואס האט פלישתים געזאגט? איין ליצנות האט אלעס אוועקגעטריבן, הע הע הע, מאבימלך נתעברה שרה, הע הע הע, הערט א ליצנות. סא לאמיר שוין זאגן זי איז נתעבר געווארן פון אבימלך, לאמיר אזוי זאגן, אבער קוק די אנדערע ניסים ארום און ארום, קוק אז שרה האט צוריק באקומען איר וסת, זי איז געווארן א יונג ווייבל, און זי האט פיינע מילך צו געבן פאר די קינד צו זייגן און פאר אלע קינדער אין שטאט, סא וואס לאכסט עס אפ, איז דאך יא דא א באשעפער, נאר דאס איז קליפת ליצנות, און דאס ווערט אנגערופן אין די ספרים הקדושים אז פלשתים איז ליצנות. דאס איז זייער וועג. יא, ס'איז טאקע אמת, יא, אבער עה! מאבימלך נתעברה שרה? די זעלבע דא אויך. די לצים וואלטן געזאגט, ס'איז געשען א נס, אליהו הנביא האט געמאכט א מורא'דיגע זאך מיט דעם קרבן, מיט דעם מזבח. אבער וועיט א מינוט, וועיט א מינוט, ס'איז געווען כישוף! ווי, וואס איז דאס מ'איז מאמת אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט? ס'איז געווען כישוף! ס'איז געווען די זעלבע, חס ושלום, אפגעטער האבן דאס געמאכט. אלהים אחרים, האט אליהו-הנביא געבעטן דעם אייבערשטן, איך בעט דיך א טובה, יעדע זאך קען מען פארדרייען, און אז מען וועט עס פארדרייען האב איך גארנישט אויפגעטון, איז ענני השם ס'זאל אראפקומען א פייער, און נאכאמאל ענני שלא יאמרו מעשה כשפים, ס'שטייט, א טייטש פון בעל שם הקדוש, אשר בידו מחקרי ארץ, די האנט פונעם אייבערשטן זענען די חוקרים פון די וועלט, אמאל גיבט ער עס אריין אזויפיל מינות וכפירה אז זיי זעען נאר. כפירה, די וועלט האט זיך חלילה אליין באשאפן, און אמאל איז דא חוקרים וואס זיי זעהן אזויפיל גדלות השם אין יעדע זאך, וויאזוי אלעס איז אויסגעמאסטן פונקטליך, ס'איז אנבעליוועבל, איז אשר בידו, ס'איז אין די האנט פונעם אייבערשטן מחקרי ארץ, דער וואס איז חוקר די וועלט, אמאל וויל דער אייבערשטער אזוי און אמאל וויל ער אזוי, פארוואס? ווייל ער וויל אז די חוקרים זאלן אויך צוקומען צום הכרת האמת, אזוי ווי דער בעל שם הקדוש איז מסביר, ווען א טאטע לערנט א קינד זאל גיין, איז. גייט ער לעבן אים, ער גיט אכטונג, טאמער פאלט ער זאל ער אים קענען כאפן, דער אייבערשטער וויל מען זאל אים טרעפן, אבער ער וויל אז א מענעכיגע זאלן אים טרעפן מיט אמונה פשוטה, און מענעכיגע זאלן גיין דורך חקירה, איז ממילא איז אשר בידו מחקרי ארץ, די זעלבע דא אויך, אליהו הנביא האט געבעטן דעם אייבערשטן שלא יאמרו מעשה כשפים. יעצט ווען אליהו הנביא מאכט סתם א נס אז ס'זאל רעגענען, ביי דעם איז אזוי ווי עס איז אין די נאטור אז ס'רעגנט איי ס'האט נישט גערעגנט דרײַ יאר איז יעצט אין די נאטור ס'האט שוין אנגעהויבן צו רעגענען וואלט מען נישט ארויסגעזעהן דעם געוואלטיגן נס אז השם הוא האלוקים איז געגאנגען אליהו הנביא און ער האט געמוזט מאכן גאנצעטע מ'זאל בויען א מזבח פאר די אפגעטער און פארן הייליגן באשעפער להבדיל און יענע זאלן מתפלל זיין צו זייערע געטער אז ס'זאל אראפקומען פייער און ס'איז נישט געקומען און אליהו הנביא האט געמוזט מתפלל זיין און ס'איז יא געקומען. וועגן דעם די פעקט אליין אז ס'וואלט אנגעהויבן צו רעגענען איז וואלט נישט געווען אזא גרויסע אויפפאלנטע זאך אז השם הוא האלקים. שטעל דיר פאר מה-דאך ביי דעם גרויסן נס אז ס'איז אראפגעקומען א פייער מיט אלעם האט זיך אליהו הנביא געזארגט שלא יאמרו מעשה כשפים. שטעל דיר פאר ווען ס'וואלט סתם ווען אנגעהויבן צו רעגענען וואלטן זיי געזאגט ס'איז נאטור. ממילא האט ער געמוזט מאכן א געוואלדיגן נס. און דאס איז אליהו הנביא. ער זאגט. קנא קנאתי להשם, ער איז געווען א קנאי, און פנחס הוא אליהו, ס'איז די זעלבע נשמה. יעצט ווערט געברענגט, ס'איז גרויסע סודות אבער כ'וויל נישט אריינגיין, אין אמת ס'וואלט געדארפט שטיין אליהו הוא פנחס, נאר ס'ווערט געברענגט אז ווען ס'איז אריינגעגאנגען נדב ואביהוא און זיי האבן געברענגט אש זרה, דעמאלטס ביי א גרויסן פלאם, כאטשיג ס'איז געווען אש זרה, דער פלאם האט. געהאט און געמאכט אז ס'זאל זיין אליהו הנביא'ס נשמה בבחינת עיבור, און ווען פנחס האט געמאכט דעם גרויסן מסירת נפש אז ער האט געהארגעט זמרי בן סלוא, איז אראפגעקומען די נשמה בבחינת אליהו הנביא שפעטער, וועגן דעם איז פנחס הוא אליהו. למעשה, די וואך אין די סדרה שטייט וועגן וואוינען מיט א גוי'טע, האב איך שוין געזאגט ווי הארב דאס איז, ס'דארף נישט קיין מיתות בית דין, דער אייבישטער הארגעט אים, ס'דארף נישט קיין התראה, דער אייבישטער האט אונז שוין געווארנט, לויטן הייליגן רמב"ן, לויט אנדערע ראשונים, זענען געשטארבן איבער הונדערט און אכציג טויזענט אידן, דאס טייטש א דריטל פון כלל ישראל, ווייל ס'איז געווען שרי אלפים שרי מאות שרי חמשים שרי עשרות, און אז רש"י זאגט, הרגו איש אנשיו, איז זאגט רש"י, כל אחד ואחד מדייני ישראל היה הורג שניים.

אַכט און זיבעציק טויזנט מיט זעקס הונדערט, יעצט מאָלטיפּליי דאס ביי צוויי, ווייל יעדער האט דאך געהרגעט צוויי, איז געווען הונדערט און זיבן און פֿופֿציק טויזנט צוויי הונדערט מענטשן. עס מיינט אז ס'איז געהרגעט געווארן א דריטל פון כלל ישראל, ווייל ווען ס'וואלט געווען צוויי הונדערט טויזנט וואלט עס געווען פונקט א דריטל פון כלל ישראל, ווייל ס'איז געווען זעקס הונדערט טויזנט אידן. אזוי ווייט איז דער אייבישטער ברוגז אויף זנות. געזונט, ווייל זיי האבן געזינדיגט מיט גוי'טעס, מיט זנות. וועגן דעם וויל איך אז דער עולם זאל זייער שטארק האבן אין די בעק אוו יור מיינד, ווען דו גייסט זינדיגן מיט א גוי'טע, זאלסטו וויסן ווי הארב ס'איז. אמאל, אז ס'איז דא אן עונש, א מיתת בית דין, ס'איז נישט אזוי געפערליך, ס'איז הארב, אבער ס'איז נישט אזוי געפערליך, ווייל פאר מ'האט אים ארויסגענומען צו הרג'נען, האט מען אים געזאגט, טו תשובה, ווייל אונז געפינמער, יעדער ווער ס'טוט תשובה, איז אים דער אייבערשטער מוחל, מ'געפינט אזוי ביי עכן. יהושע זאגט פאר עכן אז דו'סט תשובה טוהן, דו'סט מודה זיין, איז דו'סט זיין עמי במחיצתי, שטעל דיר פאר, דא איז ער דער גרעסטער בעל עבירה, מען האט אויסגעהארגעט וועגען אים מענטשען, ווייל ער האט מועל געווען אינעם חרם, און שטעל דיר פאר, יהושע זאגט אים, ווייל דו ביסט מודה און דו זאגסט וידוי, קומסטו לעבן מיר עמי במחיצתי, יעצט ווייסט וואס דאס הייסט? כ'האב אמאל געזאגט אין איינע פון מיינע דרשות, זעהט זיך אויס אז די סגולה פון מודה זיין און תשובה צו טוהן, איז מען זוכה צו זיצן לעבן יהושע בן נון? ווייל ווען נישט וואס זאגט ער אים? וועסט מודה זיין? וועסט תשובה טון? וועסטו זיין אין עולם הבא? ניין ניין ניין, עמי במחיצתי, דו גייסט זיצן לעבן מיר? wow! איז אז מען געבט איינעם מיתת בית דין אפילו פאר אן אשת איש וואס קומט זיך חנק איז למעשה האט ער כאטש א וועג ארויס, ער טוט תשובה. טאמער ס'איז מיתת בית דין האט עס דעם געוואלטיגן כפרה, מען האלט אים דריי רגלים, מען זאגט אים. גייט מען הרג'נען ווייל ער האט דאס און דאס געטוהן, אבער טאמער ס'איז מיתה בידי שמים, דער אייבישטער ווארענט נישט, א מענטש גייט אין מקווה, יעצט געווען א מענטש אין ארץ ישראל, א יונגער מענטש, עטליכע און צוואנציג יאר אלט, האט זיך דערטראנקען, דאס איז חנק, נישט וואס איך זאג אז יענער האט עפעס געטוהן, איך גיי נישט דא אריין אין די זאך, נאר די גמרא זאגט ד' מיתות בית דין לא בטלו, אבער היינט זענען די מיתות בית דין, אן א התראה, און דער מענטש האט נישט קיין צייט תשובה צו טון, כל שכן מיתה בידי שמים. דער אייבערשטער איז קיינמאל נישט געווען משועבד אונז צו געבן א ווארענונג, נאר א בית דין איז געווען משועבד, ווייל א איד זאל נעמען אוועק א צווייטן איד'ס לעבן, האט ער אים געמוזט ווארענען. און איך וויל נאכאמאל רעדן וועגן דעם ענין פון גיין מיט גוי'טעס. ס'איז געווארן א הפקר וועלט, ממש א הפקר וועלט. נאכדעם וואס כ'האב גערעדט אפאר וואכן צוריק וועגן גיין מיט גוי'טעס, אז מ'טאר נישט, נאר ס'איז מיתה בידי שמים און די קינדער האבן נישט נאכדעם קיין הצלחה, טאמער איז ער א כהן האט ער נישט קיין זון וואס ער קען איבערנעמען די כהונה, און טאמער איז ער א ישראל האט ער נישט קיין קינדער תלמידי חכמים, סאו יו רילי הערטינג יור האול פעמילי, יעדער בלוטיגט אויס ווייל דו האסט געוואלט האבן א תאווה פון א שיקסע, האב איך ענק געוואלט זאגן רבותי, ס'איז געווארן מורא'דיג נפרץ, יונגעלייט קומען, זיי וויינען צו מיר, זענען מורא'דיג פארכאפט דערין, יעצט ווערט געברענגט אין מדרש ווען דער אייבישטער האט געזאגט פאר אליהו הנביא איך גיי דיר געבן א דזשאב אז דו וועסט גיין ביי אלע ברית'ן דו וועסט קוקן, ביסט אליהו מלאך הברית, דו וועסט קוקן צו אידן מל'ען זיך, ס'איז געווען אסאך צייט וואס מ'האט זיך נישט געמל'עט, און די גאנצע צייט וואס אידן זענען געווען אין מדבר האט מען זיך נישט געמל'עט, יהושע האט זיך געמל'עט נאכדעם וואס מ'איז. אריין אויף ארץ ישראל זאגט ער היום גלותי את חרפת מצרים און דאס איז דער ראו כי רעה נגד פניכם וואס פרעה האט געזאגט איך זעה עפעס בלוט ער האט נישט געוויסט אז דאס איז הייליג בלוט דאס איז בלוט פון ברית מילה ממילא האט מען נישט געמאכט די גאנצע צייט אין די מדבר האט מען נישט געמאכט קיין קרבן פסח אויך נישט ווייל א ארל האט נישט געטארט עסן קיין קרבן פסח, און ס'איז געווען צייטן משך די דורות וואס מ'האט זיך נישט געמל'עט, און לאידך גיסא ס'געווען צייטן וואס מ'האט זיך געמל'עט מיט מסירות נפש, צייטן פון די יוונים, געמאכט גזירות אז מ'טאר זיך נישט מל'ען, מ'האט זיך יא געמל'עט, און אין אוקריינע און אין רוסלאנד די גאנצע צייט, מ'האט זיך יא געמל'עט, ס'איז געווען צייטן וואס מ'האט זיך געמל'עט און ס'איז געווען וואס נישט, יעצט אליהו איז דער מלאך הברית איז. למעשה האט אים דער אייבישטער געגעבן דעם דזשאב מלאך הברית, ווייל דער אייבישטער האט געזען ער איז א קנאי. ברית דאס איז דער גרעסטער פגם, מען נעמט אידישע זרע און מען טראגט עס ארויס צו א גוי, מען נעמט א גויטע מען וואוינט מיט איר, האט מען גענומען זרע ישראל און מען האט עס געגעבן פאר א גויטע, דאס איז די גרעסטע מין עבירה וואס איז דא, ווייל אונז זעמער זייער א קליין פאלק און נאך צו גיין ארויסגעבן אידישע זאמען דאס איז די גרעסטע עבירה. אויסער דעם וואס אידישע זאמען האט צוטון מיט נשמות, מען כאפט נישט, זאמען איז טאקע זרע, א גוי האט זרע, א איד האט זרע, אבער די זרע פון א גוי איז נאר א נפש הבהמית, ס'ברענגט א נפש, א רוח נשמה קען נאר ברענגען זרע ישראל, איז במילא טוט מען א מורא'דיגן פגם אין אלע עולמות פון אונטן ביז ארויף, אלע עולמות עליונים ווערן נפגם. דער אייבערשטער האט געזאגט אליהו הנביא דו גייסט זיין די מלאך הברית. זאגט אים אליהו הנביא, רבונו של עולם ס'איז נישט קיין גוטער דזשאב פאר מיר, איך וועל דיר מסביר זיין פארוואס, זאגט ער, ווייל טאמער וועל איך זעהן אז די עלטערן האבן זיך נישט אפגעהיטן און דאס קינד איז א בן הנדה האלט איך מיך נישט בייזעצן לעבן דעם סנדק, זאגט אים דער אייבערשטער, דו ווייסט וואס איך וועל דיר זאגן? דו ביסט גערעכט. אויב אזוי וועל איך מוחל זיין פאר די עלטערן. זאגט אליהו הנביא, און וואס איז טאמער דער סנדק האט זיך נישט אפגעהיטן? איך גיי מיך נישט זעצן לעבן אים. זאגט אים דער אייבערשטער, דו ווייסט וואס כ'וועל דיר זאגן, כ'גיי מוחל זיין פארן סנדק אויך. זאגט אליהו הנביא, יא, אבער רבונו של עולם, איך גיי אריינקומען אין בית מדרש, דארט וועט מען מאכן די ברית, אדער אין שטוב, איך וועל זען אלע בעלי עבירה'ס וואס האבן חוטא געווען מיט פגם הברית, איך וועל ווערן גערעגט אויף זיי, איך וועל נעמען די שווערד, איך וועל זיי הרג'ענען, אזוי ווי פנחס. זאגט דער אייבערשטער, דו ווייסט וואס כ'וועל דיר זאגן, איך גיי יעדן איינעם מוחל זיין, יעדן איינעם וואס ער קומט צו די ברית בין איך מוחל, נאר דו זאלסט נישט הרג'ענען מענטשן, ווייל איך וויל דו זאלסט זיין דער מלאך הברית. יעצט ווערט געברענגט אין זוהר הקדוש, ווערט געברענגט אין מדרשים, אז אברהם אבינו זיצט ביי די טיר פון גיהנום, און ווער ס'איז גע'מל'עט לאזט ער נישט אריין. וויל איך מסביר זיין, מען מיינט נישט וועם מ'האט נישט אפגעשניטן א שטיקל פלייש פון די ערלה, דאס מיינט גארנישט. די גמרא זאגט אז עכן האט זיך געשעמט אז ער איז געווען גע'מל'עט איז ער מושך בערלתו, ער האט עס צוריק געשלעפט די הויט ביז ס'האט כאטש אויסגעזען, ווען איינער וואלט אים געזען וואלט עס כאטש אויסגעזען ווי ער איז נאך אן ערל. ס'האט אויסגעזען פונקט ווי ביי א גוי צוגעדעקט דאס קעפל. איז במילא אן ערל מיינט צו זאגן איינער וואס איז פוגם מיט פגם הברית. זוי ווערט געברענגט ווען איינער וואוינט מיט א גוי'טע ציט זיך ארויף צוריק די ערלה דאס איז א רוחניות'דיגע זאך די ערלה וואס מען האט אים אראפגענומען דאס ציט זיך צוריק ארויף און איינמאל אז ס'ציט זיך צוריק ארויף זעט ער אויס אז ער איז נישט גע'מל'עט, און אברהם אבינו זיצט ביי די טיר פון גיהנום און ער זעט יענעם א רוחניות'דיגן זע, זעט ער אוי דער איז דאך נישט גע'מל'עט, דער גייט אין גיהנום. און וועגן דעם כל בן נכר לא יאכל בו אין קרבן פסח, פסח איז אמונה, אויב מען איז פוגם בברית איז מען פוגם אין די אמונה, מילא אז מען איז פוגם אין די אמונה ווערט מען נעבעך אינגאנצן אויסגעטוהן פון אידישקייט, מען ווערט אויסגעשאלטערט, צו וואס דארף איך דאס, צו וואס דארף איך יענץ. ס'איז מורא'דיג! יעצט, די אלע זאכן פון פגם הברית איז אלעס. ס'איז הוצאת זרע לבטלה מיט די האנט, ס'איז אויכעט מאכן משכב זכר, מציצה בפה, די אלעס איז פגם הברית. יעצט, דער אות ברית קודש איז דער אבר געמאכט אז ס'זאל זיין פרו ורבו. דער אבר איז דער קיום פון די וועלט. ווען נישט דער אבר וואלט שוין די וועלט אונטערגעגאנגען, ס'וואלט נישט געווען קיין המשכה פון די דורות.

און ממילא קען נישט משיח קומען. יעצט איי וועסטו פרעגן אז א מענטש וואוינט מיט א פרוי כדרכה דארטן באותו מקום און זי ווערט נישט שוואנגער האסטו דאך אויכעט ארויסגעווארפן די זרע? ניין. דאס איז מצותה בכך, אזוי וויל דער אייבערשטער, און ווען זאל שוואנגער ווערן און וויפיל זאל שוואנגער ווערן איז אלס דעם אייבערשטנ'ס חשבונות, און אז מ'וואוינט בקדושה, און בקדושה מיין איך נישט מ'זאל זיך ברעכן קאפ, מ'וואוינט מיט ליבשאפט מיט די פרוי און מ'טראכט נישט פון אן אנדערע און מ'וואוינט דארט ווי מ'מעג און ווען זי איז ריין איז מען ממשיך נשמות. דער זוהר הקדוש זאגט, ס'דא א פסוק אין חומש. שרה עקרה אין לה ולד, פרעגט דער זוהר הקדוש, נו אוודאי, אן עקרה הייסט אז זי האט נישט קיין קינדער, וואס דארף שטיין עקרה אין לה ולד? זאגט דער זוהר הקדוש, קינדער אויף די וועלט האט זי נישט געהאט, אבער זי האט געהאט א מיליטער פון קינדער פון יענע וועלט, ווייל יעדעס מאל זי האט געוואוינט מיט איר מאן אברהם אבינו בטהרה, זענען געבוירן געווארן נשמות, אוודאי ס'זאל זיך קענען ממשיך זיין אויף די וועלט. האט זי געדארפט דא געהאלפן ווערן מיט א קינד. איז למעשה, איך וויל נאכאמאל מסביר זיין פארן עולם, מען טאר נישט זינדיגן מיט פגם הברית, און ממילא מען טאר נישט זינדיגן דארף מען וויסן יעדער זיין שוואכקייט, וואט טריגערס הים, און ער זאל זייער וואטשן אויף דעם. יעצט, כל שכן מען טאר נישט זינדיגן מיט א אידישע טאכטער, מיט אן אשת איש, און אפילו מיט א פנויה א נדה, און דאס איז וואס די פרשה לאזט אונז הערן, שפיל דיך נישט ארום, ביקאז. ס'איז נישט גוט. רבותי, איך וויל ענק זאגן, איך האלט אין איין מעורר זיין, מעורר זיין. איך וויל ענק דערציילן וואס איז יעצט געשען. איך בין דורכגעפארן מאנסי. כ'האב מיך געקלערט כ'גיי גיין זאגן העלאו פאר מיין טאטן און מיין מאמע. זיי זענען שוין נישט אין פרידוואלד, זיי זענען שוין ביידע אין בית החיים. איז אזוי ווי איך קום דא, קודם די ערשטע זאך, כ'האב געהאט א גוטן ידיד, ער איז געווען א כהן, ער האט געהייסן ר' שמואל זאנוויל הכהן שווארץ, געווען אן אייניקל פון קאל אריה. אינטערעסאנט, איך דאווען אין א שול ווי דער רב איז ר' פישמאן, ער איז שוין נישט רב ווייל ער איז שוין אלט, אבער ער איז געווען רב, האט ער מיר געוויזן נחום זעהסט יעדער לעבט דא איבער נײַנציק, זעהסט אלעס איז איבער נײַנציק, ווייל דער כהן אונזערער איז דעם קול אריה'ס אן אייניקל, שווארץ, דער כהן האט אוועק געמופט א יאר צוריק צו זיין טאכטער, ממילא קומט ער שוין נישט דאווענען צו אונז ווייל ער איז שוין געווארן צו אלט, ער איז אליין שוין מסתם דרײַ און נײַנציק, פֿיר און נײַנציק. נאכדעם האבן אנגעהויבן צו שטארבן איינס נאכן ס'אנדערע מתפללים. איך בין געבליבן דארטן ווייל איך האב נישט קיין מורא ווייל איך בין נאכנישט איבער די נײַנציק אבער די אווער ניינטי האבן אנגעהויבן וואן ביי וואן און אויף דעם האב איך געטענה'ט אז דער כהן איז א כהן מיוחס און ער בענטשט יעדן יברכך נאר יום טוב. חוץ לארץ דוכנט מען נישט נאר יום טוב און דאס באגלייט די אלטע מענטשן. אנבעליוועבל. האב איך א חבר ר' שמואל זאנוויל הכהן ער איז א פירסט קאזין געווען מיט דעם כהן וואס האט געדאווענט ביי אונז. אויך דעם קול אריה'ס אן אייניקל. ער פלעגט מיך אלץ בענטשן, ער האט מיך זייער ליב געהאט, ער איז געווען א מורא'דיגער ידיד מיט מיין טאטן אויך, כ'האב עטליכע ספרים, כ'האב געטראפן אין מיין טאטנ'ס ספרים שאפע, ער שרייבט כ'האב עס געגעבן א מתנה פאר הרב משה הערש מיין ידיד, למעשה גיי איך צו, א גוטער ידיד קען אמאל טון א טובה, עפעס מוז זיין, ר' שמואל זאנוויל האט מיך זייער ליב געהאט, מיר זענען געווען זייער בידידות, א טאג פאר ער איז אוועק בין איך געווען ביי אים אין שטוב און ער האט מיך געבענטשט יברכך, עניוועי. איז ס'דא קלויזנבורג האט א חלקה, ס'איז אינדרויסן, נישט דארט מיט די ריבניצער ליגט, ס'דא א וואנט צווישן זיי. קום איך אן אין בית החיים, זעה איך ווי צוויי בחורים, ס'איז דארט דא א וואלד, א וואלד נאך רבי שמואל זאנוויל הכהן איז דא א שטיקל וואלד, גרויסע געדעכטע ביימער, זעה איך ווי צוויי בחורים זענען געזעסן אויף א בענקל איינער אויפן צווייטן, זיי געבן זיך א טו אן שנעל די הויזן און זיי לויפן ביידע אוועק, כ'האב געטרייט צו כאפן א פיקטשער פון בענקל האב איך א פיקטשער. פון די צוויי בחורים האב איך נישט, און איך וועל ענק זאגן נאך מער, כ'בין צוגעגאנגען נאנט, כ'האב אבער נישט געוואלט אנרירן דאס בענקל, אבער כ'האב געזען עפעס א ליקוויד איז דארט דא, ס'איז אדער שכבת זרע, אדער אפשר האבן די בחורים געהאט דארטן מציצה בפה, און ס'קען גאר זיין זיי האבן גענוצט KY Jelly, איך זאג ענק דעם אמת, ממש ס'האט מיך אנגעכאפט א ציטער, כ'האב שוין אסאך מאל געזאגט, מ'דארף וואטשן אויפן בית החיים, איך ווייס מיינע עלטערן ליגן דארטן, און איך בין אמאל געוואקט. איך בין אנגעקומען ממש פינף מינוט צום זמן צו מיין ברודער'ס הויז, און כ'האב געוואקט ביז פרידוואלד, כ'האב נישט געטארט מחלל שבת זיין, כ'האב געוואקט ביז פרידוואלד ווייל כ'האב אראפגעלייגט מיין מאמען, זי איז נאך נישט געווען אין פרידוואלד דעמאלטס, כ'האב זי אראפגעלייגט ביי מיין ברודער און כ'האב געוואקט צו מיין טאטען, איך וויל ענק זאגן, ביינאכט, ס'איז געווען זייער שפעט פרייטאג צונאכטס, בין איך אריין אין בית החיים, ווען ס'נאך נישט געווען מיינע עלטערן דארט, געקלערט צו זאגן א תפילה ביים רימניצער רעבין פאר מיין טאטן און פאר מיין מאמען, האב איך געזען ווי א גוי און א גוי'טע טוען זיך אן, זענען געוען אויסגעטון ביידע און זענען געווען אויף דער ערד אין בית החיים דארטן, נישט ווי מ'קומט אריין ביים געיט, נאר דארט טאקע ווי קלויזענבורג האט, איז דארט דא עפעס די וואנט לאזט זיך אויס און מ'קען דארטן ארויף גיין, און זענען ביידע אנטלאפן, און איך בעט די גאנצע צייט רבותי געטס אכטונג ס'איז דא איינער א חזיר ער הייסט משה טרענער דרייט זיך דארט מיט בחורים, מענטשן האבן מיר געזאגט זיי האבן געזען ארויסקומען פונעם דעעזשער אוהל, ער זיצט גאנצעטע טעג ביים רימניצער, ער זיצט גאנצעטע טעג ביי איינעם משה ניו יארקער, און אייביג זע איך ווען איך קום דארטן דרייען זיך בחורים, נא רבותי מען מוז עס אויפהערן. כ'געדענק אמאל מיט יארן צוריק בין איך געגאנגען צו מיין זיידנ'ס ציון אין אין אונגוואר, כ'געב א קום אריין, זע איך דארטן ס'געווען פארנאכטס, ווי א שייגעץ און א שיקסע קישן זיך דארט. געהעריג. האב איך געזאגט דעם זיי משפחה מען מוז בויען א געהעריגע וואנט מיט א געהעריגן שלאס, און נאכדעם האט זיך עס אויפגעהערט, ס'איז אן אומגליק ממש וואס ס'גייט פאר. א בית החיים איז די בעסטע פלאץ, קיינער איז נישט דא, ס'איז שטיל, ס'איז רואיג, און מען שפילט דארטן ליבע, און די זעלבע די זנות איז אויך אזוי, מען קען היינט נישט שפילן אין א בית מדרש ס'איז דא ווידיאו, מען קען היינט נישט שפילן אין ערגעץ מוז מען שפילן אין בית החיים, און איך בעט. די אלע מענטשן וואס האבן משפחה וואס זיי ליגן דארטן זאלן וויסן, ליגנט זאג איך אייך נישט ווייל איך האב נישט קיין אינטערעסע, מה לי לשקר זאגט די גמרא, אז מען האט נישט קיין אינטערעסע זאגט מען נישט קיין ליגנט, און איך בעט אז די גאנצע בית החיים וועט זיין קאנטראלד, אפשר דארף מען דינגען א טווענטי פאור אווער מענטש זאל וואטשן דארט, אפשר דארף מען אראפהאקן די ביימער דארט אונטער הרב שמואל זאנוויל אונטער דארטן ווי ס'עפענט זיך די מחיצה שטעלט זיך אפ די וואנט און אז מען גייט ארויס פונעם בית החיים, פון לאמיר זאגן פון רימניצער, און מען גייט ארויס דארטן אז ענק'ס קוקן צו די לינקע זייט איז דא א געדעכטער וואלד, דאס איז מסתמא א חלק פון בית החיים און יעדער האט א עקסעס דארט, איך זעה אסאך מאל ס'קומען בחורים מיט טעקסיס, איך דערצייל ענק א מעשה, איינמאל זיבען אינדערפרי בין איך דורך געפארן מסתמא א האלב יאר צוריק, און. איך בין געגאנגען צום רימנ צום רבי'נס ציון, כ'האב געמאכט א יו טורן מיט די קאר דארט, און עז איי וואלקט אוט אוו מיי קאר, עס זענען געקומען צוויי בחורים ארויס פון די וויזשניצער רביצין'ס אוהל, זיי האבן געהאט קריעת ים סוף היטלעך, זיי האבן נישט אויסגעזען ווי וויזשניצער בחורים, סאו וואט ווער דעי דואינג דער א קווארטער טו סעווען אין די מארנינג? אנבעליוועבל! רבותי מען מוז שטעלן ווידיאו קעמערעס, כ'הער ס'איז דא אבער ס'איז נאר דא אז מ'זאל נישט קענען גנב'נען פון דעם בית החיים, פון דעם צימער וואס איז דארטן דא ווי מ'האלט וויכטיגע זאכן, אז. בחורים מאכן דארטן אלע מיני עוולות, דאס איז נישט וויכטיג. איך בעט נאכאמאל די קהילות ווער ס'האט דארטן פלאץ, אפילו ס'איז נישט נאר דווקא וויזשניץ, ס'איז אינדרויסן פון וויזשניץ איז אויך דא א וועלדעלע, און בכלל ס'איז דארטן דא מצבות, מען באהאלט זיך אונטער די גרויסע בנינים וואס איז דארטן דא, איטס אלל ראנג. ס'איז דא דארט אפאר אוהל'ס, מען גייט אינעם אוהל, מען גייט אין די אנדערע זייט פונעם אוהל, רבותי, טינק עבאוט איט. יעצט היינט אינדערפרי איז געווען אין. דזשעפען, אן אטאק פון די אייסיס חברה, ס'איז געהארגעט געווארן אסאך מענטשן, און אויך נאכמיטאג איז געווען אן אטאק אין פראנקרייך אין א קירכע, ס'איז געווען א פֿיר און אַכציק יעריגער גלח, איז אריינגעקומען אפאר אייסיס חברה, זיי האבן אים צוגעבינדן און אפגעהאקט דעם קאפ, און געמאכט ווידיאו דערפון, וואו מ'האט זיי אלע געשאסן, אבער זיי לאכן זיך דאך אויס, שיסן באדערט דאך זיי נישט. מיר גייען דאך באקומען זיבעציק ווערזשען, אדער אזוי ווי א צייטונג האט געשריבן זיי באקומען איין זיבעציק יעריגע ווערזשען, ווער ווייסט. רבותי, אונז לעבן אין זייער זייער דרעסטישע צייט. יעצט, די בעלזער פרשה מיט די מלמדים איז נאך ווייט פון שטיל, ס'איז א מורא'דיגער אומגליק וואס ס'גייט דארט פאר, ס'איז דא איינער וואס ער נעמט זיך אן פאר די מלמד, פאר איינע פון די מלמדים, און ער שרייט ער איז חף מפשע, ער פארדעקט זיך דעם פנים, נאר די ווייסע בארד שטארט זיך ארויס, לאידך גיסא דער שווער פון דעם. מלמד זאגט אז ער הרג'עט אן די זיבן קינדער טויטע קלעפ משוגענער און ער זאגט מען זאל אים איינזעצן מען ברויך נישט אזא משוגענעם אינדערהיים און איך זאג נאכאמאל איך בין זייער ברוגז אויפן בעלזער רב אונז האבן מיר אים אריין געשיקט עדות צוועלף חברה געקומען דארטן עפעס א שייגעץ א דיין און איך געדענק נישט וויאזוי ער הייסט רוטנער און ער האט נישט געלאזט מען זאל זיי צוטראגן צום רב. אבער זענען עקסטערע געגאנגען יעדער פאר זיך, און די רב מאכט זיך נישט וויסענדיג, אדער איז ער שוין צו אלט, אדער איז דא מענטשן מיט וועם ער טשעפעט נישט, דעמאלטס ביי בראנער האט ער אויך נישט געוואלט טשעפען מיט בראנער, ביז ס'איז אריינגעגאנגען פופצען צו צוואנציג אינגעלייט און געזאגט רבי אויב ער פליעט נישט זעמער אונז אויס בעלז. און דער דירנפעלד איז דער דיין, איך האב אים שוין געהאט אויפן האטליין דריי פיר יאר צוריק, ער האט נישט געלאזט אז מ'זאל גיין צו די פאליס, און איך האב אים דעמאלטס געזאגט די אליינס איז ער איז א פגוע, ער איז א דיין וואס ער איז א פגוע, מ'האט איהם געפאטשקעט דאס איז געווען א שרעק, נאך אלס בחור, ס'איז דא וואס קענען איהם, איך האב אלע אינפארמעישאן, און אזא פנים טראגט דער גאנצער בעלז.

בעלזער רב האט געזאגט אז בעלז וועט זיין א פלאץ פון תורה און יראת שמים, א ווינקל. שאלה נאר וואו דאס ווינקל איז, וואו ס'האט אוועקגעמופט. זאגט מיר איינער אז בעלזער רב האט גבאים וואס זיי גייען ארום אין בנין יעדן שבת און יעדן טאג. נע, מיט די חזירים האט ער נישט מורא צו טשעפען. אבער מיט די פירער פעמילי, יענקי פירער מיטן ברודער. מיט דעי האט ער מורא צו טשעפען. יעדער רבי ווייסט ווער ס'געט אים געלט, ווער ס'ברענגט אים כבוד, און ווער ס'גייט ארום פרעדיגן אז ער איז די צדיק הדור. יעדער ווייסט. יעצט די בעלזער זאגן ס'איז דא עפעס איינער וואס שלאגט זיך מיט בעלז, ער האט א תלמוד תורה לעבן בעלז, און דאס איז דזשאוק נאמבער זעקס און פֿערציק. כ'האב געוואלט אויכעט זאגן דעם עולם אז מ'זאל זייער וואטשן אויף די פראדוקטן, ס'איז געווען יעצט אויך א טראק סטאק געהאט א פלעט טייער, און למעשה אלע פראדוקטן זענען מסתם האלב פארשטינקען, און דער עולם עסט עס, דער מאניופעקטשערער קערט נישט, עסט קראנק ווערן, עסט באקומען סעמאנעלע, ס'איז נישט זיין פראבלעם, זאל וואטשן די דעיטס, אויסער דעם זאל מען עפענען און שמעקן יעדע זאך וואס מען עסט, ווייל ס'קען זיין די דעיט איז גוט, נאר די טראק איז געווען סטאק אן אן עירקאנדישאנער, אדער מ'האט געדינגען א הערטז. מ'זאל ארויס דרייווען די סחורה אן א עירקאנדישאנער, און ס'קען זיין ס'נאך דארט פון פאר א יאר געוויסע זאכן, מ'דארף וואטשן אויף די אלע באקסעס טשיריאוס מיט אלעם, דאונט טראסט עניבאדי, אין אמעריקע האט קיינער נישט מורא צו ברעיקן די לאו, ס'איז אזא ווייסט פאליס גנב'ן געשעפט, כ'באצאל, כ'נעם אן א גוטן לויער, און ס'וועט קאסטן אפאר טאלער, דערווייל מאך איך געלט. גערעדט. כ'האב אויך געוואלט זאגן, איך האב געזען אין צייטונג אז ס'איז געווען איינער, ער האט געוואלט, אין ארץ ישראל, ער האט געוואלט פיקסן א פלעט טייער, ער האט אראפגענומען דעם רעדל, און דער אנדערע רעדל לעבן דעם האט א פלאץ אויפגעטאן, ס'האט אים דערהארגעט אויף טויט. האב איך אויפגעקאלט מיין קאזין שלום ראזענבערג וואס ער האנדלט מיט רעדער, איך האב אים געזאגט, שלום, כ'האב מורא ס'זאל דיר נישט געשען אמאל אזא זאך, דו פארסט דאך אויף ראוד קאלס. זאגט ער, נחום, דאס איז די יסודות פון אלף בית פון טייערס, אז ווען ס'איז הייס הייבן זיי אן צו שוועלן, און אונז וואטש מיר זייער שטארק און אונז ווייס מיר וויאזוי צו הענדלען די אלע פראבלעמס. נאר כ'טראכט איך זאל עס ארויף לייגן ווייל קען זיין ס'דא אסאך מענטשן וואס זענען אין חברים צו כדומה און זיי ווייסן נישט די אלע זאכן, זענען גוטע מענטשן, די גוים האבן א ווערטל אז די ראוד טו העווען, זיי זאגן פארקערט, צום גיהנום, איז פעיווט וויט גוד אינטענטשענס. עס מיינט יעדער מיינט גוט, באט יו העוו טו ריעלי נאו וואט יו אר דואינג. סאו די אלע וואס זיי טוען דאס זאלן זיך נאכפרעגן פונקטליך וויאזוי מען הענדלט א רעדל, וויאזוי מען הענדלט א טייער. ווען מען וויל טעסטן צו ס'האט גענוג לופט צו כדומה גיי נישט נאנט, געב עס נישט קיין שטויס ווייל ס'קען דיר פלאצן אין פנים. וויאזוי עס צו הענדלען ווייס איך אויך נישט, פרעגטס די מומחים. און נאך א זאך האב איך געוואלט זאגן, ס'איז שוין ווידער געווען א קינד וואס מען האט פארגעסן אין א קאר און ברוך השם ער איז נישט געשטארבן. זעט אויס אין ארץ ישראל האט מען אזויפיל קינדער אז א קינד איז נישט קיין פראבלעם, די גמרא זאגט, ווען ס'זענען צוויי ארויס געלאפן ווער ס'זאל אראפ נעמען דעם תרומת הדשן פון מזבח איז געגאנגען איינער געזען אז יענער לויפט שנעלער האט ער גענומען א מעסער האט אים אריין געשטאכן אין רוקן און האט אנגעהויבן צו ווארפן זיך ווען מ'איז געקומען מ'האט אנגעהויבן צו דרשנ'ען דער טאטע איז געקומען דרשנ'ען צו א איינער וואס איז מפרפר צו ער איז מטמא צו נישט איז דארט די מהרשא זאגט אז דער אייזן די טומאה איז געווען א גרעסערע פארלוסט ווי דאס קינד פארן זון האט ער זיך נישט געזארגט ער האט זיך נאר געזארגט פארן מעסער. מען זעט אז מען האט געהאט א קינד וידעת כי שלום אהלך, נאך יעדעס מאל מען איז געגאנגען עולה רגל זיין האט מען באקומען א ברכה אז מען האט געהאט א קינד, יעדעס יאר פארשטייט זיך, נישט געקענט האבן פון פסח ביז שבועות א קינד, איז על כל פנים זעט אויס אין ארץ ישראל פעלט נישט קיין קינדער, די פאר וואכן אליין איז געווען זיבן אכט טויטע וואס מאמעס און טאטעס האבן פארגעסן די קינדער. ס'איז דא אזעלכע דאג ליעש'ס וואס מען בינדט צו צו א הונט ער זאל נישט קענען צו ווייט גיין, אזאנס דארף מען קויפן און יעדע טאטע זאל עס אנבינדן אויף זיין קינד ווען ער גייט אין א קאר מיטן קינד. אט דעמאלטס וועט ער נישט קענען ארויסגיין נאר אז ער וועט מיטנעמען דאס קינד. יעצט פון דייטשלאנד איז דא נייעס, דער מערקעל, דער וואס פירט דייטשלאנד, האט, מען האט איר געזאגט ווי גייסטו אריינלאזן אזויפיל טעראריסטן, האט זי געזאגט, העי, ליסן, אונז קען מיר הענדלען די חברה, העהה, דעטס וואט שי טאוט, למעשה איז יעצט גרויסע צרות ווייל מען זאגט אז זי גייט פארלירן איר בענקל, און היינט הייבט מען אן צו זען אז טראמפ איז גערעכט געווען, טראמפ האט געזאגט איך וויל די אלע. אילעגאל אימיגרענטס ארויס פון דאס, געוואלט אריינעמען פון די חברה אויך נישט פון די רעפיודזשיס, ער האט אריינגענומען, אבאמא האט אריינגענומען פון די פאר איסט, פון די פאלעסטיין, סע ס'איז געווען אויף די גאווערמענט וועבסייטס, מען פירט אונז שולל, רבותי מען דארף אנהייבן תשובה צו טון, ווייל אונז זאגן מיר ונקיתי דמם לא נקיתי, דער אייבערשטער גייט אונטערברענגען גאנץ יוראפ פאר די אלע אידישע בלוט, און ער גייט אונטערברענגען אמעריקע אויכעט, אמעריקע איז גארנישט געווען אזא פרענד פאר אונז. רוזעוועלט האט נישט געוואלט אויפנעמען די רבנים און ער האט געוויסט אז מען בלוטיגט אויס אידן, הי דזשאסט דידנט קעיר, קיינער איז נישט געווען אונזער פרענד, נאר מענעכיגע האבן אונז געבלוטיגט און מענעכיגע האבן נישט געטון גארנישט אז מען זאל אונז ראטעווען, יעצט וועט עץ פארשטיין פארוואס ענגלאנד האט זיך אפגעריסן פון יוראפ, כ'האב געליינט אז טאמער איז געווען א שיקסע א פוילישע וואס האט געהאלפן דארטן אין שטוב פאר עטליכע פונט, ענגלישע פונט. א שעה, האט זי גארנישט, אבער אזוי ווי זי געהערט צו די EU איז זי געגאנגען אין ענגלאנד זי האט געזאגט איך וויל האבן קאלעדזש אומזינסט, ס'איז א מעשה פון נאך צוואנציג דרייסיג טויזענט פאונד, און די ענגלישע חברה האבן זיך געכאפט העי איך ברויך דאס נישט, לא מדובשך ולא מעוקצך, היינט הער איך נישטא צו באקומען א פוילישע גויטע אין ענגלאנד, ווייל זיי גייען אונטערברענגען די וועלט. און די אייסעס איז געבויעט געווארן דורך אבאמא און דורך קלינטאן, סא האבן מיר אזויפיל לינקע חברה וואס וואלטן אוועק געגעבן אונזער לאנד פאר די פאר די אייסעס, עניוועי ס'איז אלץ אין די הענט פונעם אייבערשטן, לב מלכים ושרים ביד השם, רבותי מ'דארף אנהייבן תשובה צו טון, מ'דארף זיך בארעכענען, איטס נאט גאנא לעסט פארעווער. און ווי מען זאגט, די דזשאדזשמענט דעי איז ווערי ווערי ניר, דער אייבישטער גייט נעמען א חשבון פון יעדן. יעצט אפאר וואכן צוריק האב איך געזאגט וועגן באיאן, באיאן האט מיך אמאל אפגעקאלט, ס'הייסט האבן מיך אפגעקאלט און זיי האבן מיך אויך געזאגט ווען כהאב געדאווענט ביי זיי זיבן אכט יאר צוריק, סאיז ביי אונז נישט קיין כבוד אז דו קומסט דא דאווענען, דער גבאי האט מיר געהייסן כ'זאל מיר גיין, יוסף דוד קרויס איז געקומען איינמאל ביי שלש סעודות צו שרייען אויף מיר אבער איך בין נישט דארט געווען. ווייל אפילו ווען כ'האב געדאווענט האב איך נאר גענוצט דאס דאווענען, די איבריגע זאכן ארום און ארום האט מיך נישט אינטערעסירט. איז האב איך זיי געזאגט דעמאלטס ס'איז ביי מיר נישט קיין כבוד באיאן אויך נישט, ווייל כ'האב געזען פיקטשערס ביי די ווייסנערס אז באיאנער רבי ווען ער האט אראפגעוואקט די אייל מיט זיין כלה האט ער עס אנגעכאפט ביין אחור. מען האט געזען א רבי זאל אנכאפן ביין אחור די כלה? ביי מיר אויך נישט קיין גרויסער יחוס גאנץ באיאן. איך האב צוגעהאלפן דעמאלטס ווען באיאנער רבי האט געדארפט ווערן רבי, איז אריינגעגאנגען צום טאהשער רבי מיט די ווייסנערס, כ'האב צוגעהאלפן אז ער זאל האבן אויפן שטאק א פרייוועט מקווה, ווייל כ'האב נישט געקענט, כ'האב נישט געוואוסט אפשר פארקוקט ער זיך אויכעט אין די מקווה אזוי ווי אהרן טייטלבוים. כ'האב אלעס געטון פאר זיי, כ'האב זיי געברענגט געלט יעדעס יאר פון די וואסנער'ס, נאכדעם האב איך ביי זיי נישט קיין כבוד, פארשטייסט? ביי מיר איז אויך נישט קיין כבוד גאנץ ביאן. די פריעריגע ברודער איז געווארן רבי און ער איז געווארן א מזרחי, ער האט אפן געזאגט זאכן וואס מען טאר נישט הערן, האט מען אים גראד משלח געווען צוריק אויף ניו יארק. עניוועי, די וואך קאלט מיך אן א ביאנער אינגערמאן, זאגט ער מיר אזוי, דו ביסט מורא'דיג גערעכט אז די פרויען לאזן איבער די מענער, ס'איז א רציחה. זאגט ער, איך האב פארהאנדלט מיט מיין ווייב זי זאל נישט פארן אין קאנטרי, ווייל איך דארף האבן א פרוי. ער זאגט, ווען דארף א מענטש בעיקר א פרוי? זומער צו ווינטער? אוודאי אום זומער, ווען די פרויען גייען אויסגעשניטן, די גוי'טעס. גראדע, איך האב אים געזאגט, אין די גמרא שטייט פארקערט. אין מסכת מגילה שטייט אז חודש אדר, וואס איז ווינטער, איז א צייט וואס דער גוף איז נהנה איינער פון צווייטן. דעמאלטס האט ער גענומען אסתר המלכה. באט ס'איז נישט וויכטיג. איך פארשטיי וואס ער זאגט. ער זאגט אז מ'גייט אנגעטון אזוי חזר'יש און ס'שטערט אים. שטערט יעדן. סאו בעט ער זיך ביי זיין פרוי זאל טון א טובה און זאל אים נישט איבערלאזן דא א גאנצן זומער. קיצור ער איז א ביאנער אינגערמאן. ער רעדט צו די זאך. למעשה האט זי אים נישט געפרעגט. און זי איז אוועק געפארן, זי איז געפארן אין די קאנטרי מיט א ניס וואס זי איז א גרושה, ממילא איז דא א גרויסע חשש צו דאס איז נישט קיין לעסביען דיעל, באט עניוועי ליסן נאובאדי קעירס, יעדער קומט אלץ די קינדער ברויכן עס האבן די קינדער, מען הארגעט מער די קינדער וויפיל זיי האבן דערפון א ריווח, באט עניוועי איז דער אינגערמאן איז צובראכן צושאסן ער דארף האבן א ווייב, איז למעשה זאלט איר וויסן ס'איז דא קרעיגסליסט. דאס איז א זאך וואס מען קען קויפן הייזער מיט קארס מיט אלעם, ס'איז דארט דא פערסאנאל אויך, איר זאלט וויסן, האט ער זיך אריינגעלייגט דארט אן עד, איך בין א חסידישער אינגערמאן, איך זוך אפאר פרויען אויפן זומער, האבן אים געענטפערט צוויי וויליאמסבורגער פארהייראטע פרויען און איינע פון בארא פארק. פרעגט ער זיי ווען קען מען גיין, זאגט זי האסט נישט קיין שום פראבלעם, א גאנצע וואך בין איך דא אליינס, זאלסט מיך קומען אויפפיקן, איך וועל אפשמועסן מיט דיר, און ס'איז דא גענוג מאטעלס מיט האטעלס, און אפילו אין די קאר קען מען אויך גיין. דארף מען באמת נישט אריין גיין אין די ספאטלייט פון א האטעל און א מאטעל, און דער עולם רעדט זיך איין אז מען זיצט אין קאנטרי און ס'איז וויכטיג פאר די קינדער. ס'איז געווען צייטן וואס ס'איז געווען א גזירה אז מ'האט נישט געטארט חתונה האבן, ביז ס'איז געשטארבן א איד אין א שטאט האט נישט געטארט אן אנדערע חתונה האבן ווייל ס'איז געווען א קוואוטע סיסטעם, געווען איינע פון די שווערסטע גזירות אין כלל ישראל. מ'קען זאגן אז דאס אוועקפארן זומער און איבערלאזן א מאן אליין און א פרוי אליינס נאך אסאך א שווערערע אסאך א שווערערע גזירה, נאר אויף יענע גזירות וואס דער גוי האט געגעבן קען מען גארנישט טון נאר בעטן דעם אייבערשטן, אבער די גזירות וואס דו מאכסט דיר אליינס, ברעך קאפ אליינס, רבותי דער מצב איז שרעקליך, קיינער זאגט ענק גארנישט, ווייל די חזירים ווילן דאך ס'זאל אנהאלטן, די נישט חזירים זיי זענען דאך משוגע, סאו במילא זאגט דאך קיינער נישט, אבער לאמיך ענק זאגן, כמה בתולות נבעלו יעדן טאג אין די קאנטרי, ס'איז אנבעליוועבל. מען רעדט דא פון אשת איש אן א בושה, און אז איר קוקט אויפן זעלבן ליסט קענט איר זעהן דארט די גאנצע צייט א חסידיש ווייבל, א סאטמארע ווייבל, זיי האבן אלע נעמען, כ'מיין וואס זיי זענען טאקע, זיי זיי באהאלטן נישט, זיי קומען צו א פוינט וואס זיי שעמען זיך נישט, כ'האב אמאל געזאגט, איינער האט מיר געזאגט אז זיי האבן מורא מער פאר מיין האטליין וויפיל זיי האבן מורא צו גיין זיצן אין תפיסה, ס'איז ברוך מותך ווען ער האט געהאט זיינע פראבלעמען האבן זיינע קינדער געזאגט מען זאל נאר קענען צושפארן נחומ'ן, דעם האטליין האבן זיי פראבירט, זיי האבן געוואלט זאגן איך בין די ספאוקסמאן פון דע קאמיוניטי, און זיי האבן אלעס געטרייט און ס'האט זיי גארנישט געהאלפן, יעצט זיי האבן מער מורא געהאט פאר מיין האטליין ווי פארן תפיסה, למעשה דאס גייט אויך נישט אנהאלטן לאנג. ניין, דאס גייט נישט אנהאלטן צו לאנג, כ'וועל ענק מסביר זיין פארוואס. ווייל די פרוי וואס עס שטעלט זיך ארויס אז זי איז א זונה און זי האט נישט קיין מורא און זי קען זיך אריינשטעלן אין קרעיגסליסט, וואס קענסטו איר טון? קענסטו איר גארנישט טון. גייסט זיך נישט משדך זיין מיט איר. אדער האט זי שוין שידוכים געטון מיט אלע קינדער, אדער זי'ט טרעפן א פרענד וואס איז אויך אין קרעיגליסט. דער ענין פון בושה מאכט אז א איד זאל האבן מורא פארן אייבערשטן, אזוי שטייט אין שולחן ערוך. און טאמער האט ער מער נישט דעם ענין פון בושה, האט ער שוין נישט מער פאר וועם מורא צו האבן. און דאס איז וואס דא געשעהט. ס'איז געווארן אזא מין טשעינדזש אין אידישקייט, אז מענטשן האבן היינט נישט קיין מורא. זיי האבן אראפגענומען די בושה פון זיך. און מ'דארף נישט וואוינען אין יעהופעצוויל, קען וואוינען אין ווילימסבורג, קען קומען שבת אין שול מיט א שטריימל, און מ'קען זיין אויף קרעיגסליסט אז כ'זוך א אידיש ווייבל. און זי קען זיין אויף קרעיגסליסט אז זי זוכט א מענטש, פרעפערעבלי א איד, ווייל דער גוי קען זיי דערווערגן אויך, און ממילא איז קומט אן די אלע צרות וואס קומען אן, מען האט שוין ווידער אטאקירט אין דייטשלאנד, מען האט אטאקירט אין אמעריקע, רבותי אונז זעמיר אויף זייער א שעיקי גראונד, דער אייבערשטער גייט אונז דאס נישט מוחל זיין, אונז האמיר צוריקגעשטעלט כלל ישראל, נישט אונז, אונזערע טאטעס אונזערע זיידעס. געהאט, און נישט דאס האט דער אייבערשטער געוואלט מען זאל עס צוריק שטעלן אז ס'זאל ווערן ווידער א בתי זונות פון כלל ישראל, סאו קאמאן לעטס וועיק אפ, ס'איז ממש א שרעק וואס דא גייט פאר, יעצט כ'האב וועגן דעם געזאגט קרעיגליסט, איי מ' וועט זאגן וואס האסטו אונז אויסגעזאגט ווי צו טרעפן אינפארמעישאן, די חזירים ווייסן עס עניוועי, און כ'וויל מודיע זיין פאר יעדע פרוי,

תהיה ירוסי על פניכם לבלתי תחטאו. זאגט די גמ' די שלחן ערוך די גמרא אז מיט יראת שמים זינדיגט מען נישט. ס'איז געווארן אזא הפקרות א הפקר וועלט און ווער איז שולדיג פאר דעם אלעם די רבנים זיי האבן זיך אויפגעפירט ווי חזירים און חוץ פון דעם ס'איז געווען למשל דער סיגעטער דער בירך משה ער האט געוויסט אז ס'איז געווען מענטשן וואס האבן נישט איינגעהאלטן א דין תורה מיינסט אים האט עס געבאדערט ער אליין האט נישט איינגעהאלטן א דין תורה און אזוי געווען אין יעדע קהילה. אז ס'דא אזא ברוך מרדכי לעבאוויטש א וועלטס חזיר וואס יעדער האט מעיד געווען ער איז א חזיר איז למעשה זענען זיי געגאנגען זיי האבן געוואלט באגראבן נחום ראזענבערג מיט די אלע וואס זענען געקומען קעגען אים סאו וואסערע מעסעדזש שיקט עטס פאר כלל ישראל אז עטס זענטס לאוער דען די לאועסט דזשיפסי אין די וועלט עטס קענטס פארטראגן זנות עטס קענטס אלעס פארטראגן נאך מער עטס העלפטס צו אלעס פאר אפאר דאלער. און אזוי האט מען אראפגעברענגט דעם נאמען פונעם אייבערשטן, דער נאמען פון די תורה, און די בושה. אמאל איז געווען א אינגערמאן האט זיך געוואלט שטוצן דאס בערדל, האט ער געוואוסט ער קען נישט גיין מיט א שטריימל. היינט קומט מען מיט א אפגעפליקטע בארד, אונז קומט אריין עפעס א ווינער אינגערמאן, כ'ווייס אפילו נישט פונקטליך וויאזוי ער הייסט, ער גייט אפגעגאלט אינגאנצן, אזוי ביים בארבער ארויס. און ער גייט מיט א שטריימל. היינט איז נישט קיין בושה גארנישט. היינט אז מען האט דאך געכאפט מיט אן אשת איש, טאמער האט זי א מאן וואס ס'טוט אים וויי, עט ווערן אן אישו. טאמער דער מאן אליינס האט געטוישט די ווייב מיט יענעמס ווייב, איטס דערס נאטינג ראנג ענימאר. און דאס איז די אנפארטשענעט טינג. כלל ישראל פארלירט איר וואליו, איר שיינקייט, איר ביוטי. כלל ישראל וואס זענען געווען א כח האט אלעס פארלוירט. משה דוד נידערמאן, ער ארבעט פאר די יו דזשעי או. דער שייגעץ האט געבעקט ברוך מרדכי מיט אלע שקצים ארום און ארום. כ'מיין ווילסט גנב'ן אפאר דאלער אקעי, ס'איז נישט דזשאסטיפייד אבער ליסען, יעדער האט א יצר הרע אבער ווי קומסטו צו בעקן א חזיר? דו ווייסט אז דיינע קינדער און דיינע אייניקלעך האבן זיך אויך אין דעי קאמיוניטי. און ממילא אז ס'איז שוין נישט דא קיין בושה איז נישט דא גארנישט. דער ראש הקהל ראזענבערג, יצחק ראזענבערג, איז געשטארבן אין א שווים הויז אין א נוד ביטש געגנט. און דער פארטנערס מיט די לאנגע ווייסע בארד אין דעם זעלבן וואסער. ס'איז נישט קיין בושה. מען רעדט מען דארף האבן געלט פאר די פרויען מקווה, רופט זיך אן יצחק ראזענבערג אין פראנט פונעם בירך משה, ווער ס'וויל זיך אינדזשויען מיט די ווייב זאל באצאלן די מקווה געלט. איך וויל דיך עפעס פרעגן יצחק, דו זיצסט יעצט אין הימל, דו האסט איבערגעלאזט מסתמא א האלבן ביליאן דאלער, דו ווילסט דיך אפשר אינדזשויען מיט דיין ווייב? קענסט אויסגעבן איין פעני? ביסט א דר'ערדליגער, ביסט א מנוול, א חזיר, און דער אייבישטער האט ארויסגעוויזען ווער דו ביסט, און געס וואט? דו ביסט געווען ראש הקהל ביי אהרן'ען, יעצט אהרן האט יעצט ארום געשיקט בריווען אז אזוי ווי ער מאכט נישט גענוג געלט פון שכר לימוד גייט מען העכערן ביי יעדן, ס'עט קומען אמאל א צייט מ'עט פרעגן. עס האבן געוואוינט אזויפיל הונדערטער טויזנטער ארטאדאקסישע אידן, וואס איז געשען מיט זיי? ווייל ס'וועט נישט בלייבן א זכר פון זיי, אזוי ווי ס'נישט געבליבן פון די אלטע אמעריקאנער וואס זענען דא געקומען, העט מען ענטפערן, ווייל, ווייל, ווייל זיי האבן נישט געהאט קיין ישיבות, און ביי אונז איז די תירוץ, איז יא דא איבעראל תלמוד תורה'ס און ישיבות, נאר מען האט נישט געגעבן דעם ריכטיגן חינוך, א חינוך האט מען געגעבן, נאר נישט דעם ריכטיגן, נישט על טהרת הקודש. מען האט געראבעוועט געלט אויפן חינוך, מען האט געשנארט געלט אז מען זאל קענען דעקן אלע בודזשעטס, די יונייטעד סטעיטס גאווערמענט האט באצאלט מיליאנס אויף דאלערס פאר חינוך, און וואס האבן געטון די מלמדים און אלע? און וואס האבן געטון די איינגעשטעלטע און די פירערס? זיי האבן בא'גנב'עט דעם עולם, מען געבט געלט פאר העלפ פאר קינדער, גנב'ענען זיי הונדערט דאלער א שעה אונטערן טיש און זיי לערנען נאר א דריי פערטל שעה, און אמאל לערנט ער מיטן אביסל סעקס, ס'איז א אומגליק וואס מען טוט מיטן.

צו. ווייל אים האט מען אויסגעלערנט ס'איז נישט דא גארנישט, און ממילא יעדע זאך וואס ער הערט ס'איז יא דא ווערט ער ערליך. אונז האט מען אויסגעלערנט מ'טאר נישט מאכן משכב זכר, מ'טאר נישט מחלל שבת זיין, מ'טאר נישט דאס, מ'טאר נישט יענץ, דערווייל קוקט מען זיך אום יעדער איז פארכאפט אין אלע מין עבירות און אלע עריות, סא אונז האמער א מיקסד מעסעדזש און ממילא ווילן די חברה ארויסקריכן דערפון, ס'איז א אומגליק וואס ס'גייט פאר. סאו היינט קענען קומען חסידישע אינגעלייט אבער ער איז א ביאנער ער שעמט זיך נישט ער פארציילט עס פאר יעדן, סאו כ'האב ענק געזאגט מיר איז נישט קיין גרויסע גליק צו דאווענען אין ביאנע אויך נישט, און כ'וויל ענק זאגן נאך א זאך, מ'האט מיך ארויסגעווארפן פון סאטמאר פון קליימער, נאך א מזל, ווען נישט וואלט איך געמוזט דאווענען מיט חזקאל טייטלבוים, און חזקאל וואלט מיך יוצא געווען מיט תקיעת שופר, ער איז א נואף, ער איז א נואף מפורסם, ער האט בועל געווען אן אשת איש א שוועגער, דאס איז וואס מ'ווייסט, וואס מ'ווייסט נישט ווייסט מען נישט. און כ'וואלט געדארפט דאווענען מיט זישע כץ, וואס זישע כץ האט אפגעהארגעט הונדערטער קינדער, ס'האט זיך אנגעהויבן אין קעמפ רב טוב, אין די פרויען מקווה דארט וואס איז באהאלטן אונטערן דיינינג רום, און ס'האט זיך אויסגעלאזט אין קליימער. יעצט איך זאג נאכאמאל, איך פארשטיי יעדער דארף האבן פרישע לופט, קענסט ארויספארן פון דאנערשטאג ביז זונטאג מיט דיין ווייב, קינדער זענען דאך אין קעמפ. אדער אז דו האסט קליינע קינדער נעמען זיי מיט, באט לאז נישט דיין ווייב אליינס, דאונט טראסט הער, זי האט דעם זעלבן סעקס דרייוו ווי דו אויב נישט מער, און די זעלבע זאג איך פאר די פרויען, דו לאזט דיין מאן דא אליינס, ס'איז אן אומגליק וואס ער טוט דא, ס'פאלט דיר אפילו נישט ביי, מען זאגט די לעסט פערסאן טו פיינד אוט דעט די ווייף איז טשיטן אן די האזבענד איז די האזבענד, די האזבענד זאגט, יא מיין ווייב איז אזא צדיקת, אה זי מאכט זיך נאר אזוי, דו מיינסט נאר אזוי, יעצט די מעשה ווערט געברענגט אין. קו הישר. די מעשה ווערט אזוי געברענגט, זיין טאטע האט אמאל אנגעזאגט פאר א קינד, זאלסט וויסן, זאלסט זיך זייער היטן פון די וצדקתך'ס, פון די צבועים, און זאלסט וואטשן פאר זיי. ויהי היום, ער האט חתונה געהאט, האט ער געטראפן א ווייב וואס איז געווען א גרויסע וצדקתך, און ער האט זיך דערמאנט אז זיין טאטע האט אים דאס אנגעזאגט, האט ער געקלערט ער וועט אויסטרייען וואס דא גייט פאר. און ער האט געזאגט פאר זיין ווייב אז ער מוז אוועק פארן פאר ביזנעס אויף אפאר טעג, שוין, דערווייל איז ער אריין אין קעלער האט זיך באהאלטן, ויהי בחצי הלילה איז געקומען דארטן וויזיטן איינער, נעבעך, מאכן זנות, איז דער מאן איז ארויס געקומען פון זיין באהעלטעניש און ער איז געוען זייער גערעגט און ער האט געוואלט הרג'נען יענעם, דערווייל האט ער מורא געהאט אז דער נואף וועט הרג'נען דעם מאן, איז ער אנטלאפן, נו ווי גייט מען שלאפן אינמיטן די נאכט, האט ער זיך געלייגט שלאפן עפעס אין א גארטן, ער האט נישט געוויסט אז דאס איז דעם קעניג'ס גארטן נאנט צום קעניג'ס פאלאץ. אינמיטן די נאכט האט מען גע'גנב'עט א גרויסע גניבה, און מען האט געזען אז ער שלאפט דארט אין פארק, האט מען פארשטאנען אה, דאס איז דער גנב, און מען האט אים איינגעזעצט און מען גייט אים הרג'ענען, קיצור די משפט האט מען געמאכט ערגעץ ווייט אוועק, נישט לעבן דעם קעניג, און מען גייט אים הרג'ענען. אזוי גייענדיג אויפן וועג צום משפט, איז דער גלח אויכעט מיטגעגאנגען, ווייל מען האט געכאפט א איד, דאס איז דאך פאר זיי א גוטע מצוה, איז ער אויך מיטגעגאנגען, ער גייט אינסטיגעיטן, צוהעלפן. עניוועי, אויפן וועג אינמיטן גיין געט דער גלח א זאג אז מ'זאל נישט גיין דא אויף די שטראז ווייל דא איז דא פיל מיט ווערים מיט קאקעראטשן און מ'עט זיי הרג'ענען און ס'איז צער בעלי חיים. שוין, האט ער זיך גראד דערמאנט זיין טאטנ'ס ווערטער אז די ווייצער קאסט כו דאס זענען די גרעסטערע רשעים. בקיצור איז ער געגאנגען, מ'האט אים אויפגעשטעלט אויפן משפט. געבט מען אים א פרעג פארוואס האסטו עס גע'גנב'עט און וואו איז די גניבה? זאגט ער איך האב עס טאקע גע'גנב'עט אבער איך מוז זאגן דעם אמת פארן קעניג איך האב א שותף דא דער גלח איז מיין שותף ווייל ער האט געמאכט א חשבון העי דו וועסט מיך הרג'ענען איך וועל דיך צוריק הרג'ענען שוין בקיצור איז מען געלאפן גראד צום גלח אין שטוב און מען האט געטראפן טאקע ביים גלח אין שטוב דארט איז געווען די גאנצע גניבה מיט אלעם. שפעטער האט ער געזאגט פאר די מלוכה, איך האב עס קיינמאל נישט גע'גנב'עט, כ'האב נאר געהערט פון מיין טאטן אז א ווייצערט קאסט כו איז א צרה, איך האב געזען אז דער גלח וויל נישט גיין אויף דר'ערד ווייל ס'איז דא דארטן קליינע מוראשקעס, האב איך געוויסט ער איז דער ווייצערט קאסט כו, און ער האט פארציילט די מעשה פארוואס ער איז געגאנגען שלאפן דארטן אין גארטן, ווייל ער האט געטראפן זיין ווייב מיט. איינער וואס האט מזנה געווען, און יענער וואלט אים ווען געהארגעט, איז ער אנטלאפן, געגאנגען מען האט אהער געברענגט סיי זיין ווייב און סיי דעם מענטש וואס האט מיט איר מזנה געווען, און מען האט זיי אויך ביידע געהארגעט, און מען האט אויך דעם גלח אין די זעלבע צייט געהארגעט, כן יאבדו כל אויביך ה'. סאו כ'וויל ענק זאגן, זאג נישט מיין ווייב איז אזא צדייקת זי ברויך עס נישט. איך האב דיר צו זאגן עפעס, ווייסט פארוואס זי ברויך עס נישט? ווייל זי האט ווער ס'געט עס איר. ס'האט מיר דערציילט א יונגערמאן, ער איז ארויסגעקומען אין קאנטרי, ער האט נישט געזאגט דעם ווייב אז ער קומט, און בקיצור, און אז ער קומט מוז מען דאך וואוינען אינאיינעם, און ער האט גענומען א שאוער, זי האט גענומען א שאוער, און האט פרובירט אריינצוגיין, ס'רינט פון איר ערץ זבת חלב ודבש. בקיצור, ער לייגט אריין די פינגער, ער נעמט זיך שמעקן, זאגט ער, דאס איז דאך זרע, ווער האט מיט דיר געוואוינט? בקיצור ער האט איר געזאגט אזוי, ליסען, אדער גייסטו יעצט נעמען א די ען עי, און טאמער נישט רוף איך די פאליס. בקיצור זי האט אים אויסגעזאגט, אז זי האט דא איינעם וואס זי קומט ארויס, און אז דו קומסט אים געמאלדן, וואס זאל איך, מיין וואס האסטו געוואלט? איטס אלל אווער די סעים רבותי, איטס נאט א דזשאוק. פאריאר האב איך געזאגט אז עפעס איינער פון ליבערטי פון א געז סטעישאן האט מיר געזאגט אז ס'איז דא א פרוי מיט זעקס קינדער און זי קומט צו אים, א גאנצע וואך און זיי האבן ביינאכט סעקס. היינט האלט עס שוין נישט אז מען זוכט א גוי, מען זוכט שוין א איד, ס'איז שוין נישט קיין בושה, ס'האט קיינער נישט געלערנט אז ס'דא אזא זאך ווי בושה, מען האט יא געלערנט, אה איך צי צוריק, דער רבי האט געלערנט אז די בושה איז אז יעדער גייט מיט א דאבל ברעסט סוט, אז דו וועסט גיין סינגל ברעסט סוט ביסט אן אוטקעסט. ס'יעדער בר מצוה בחור בעט דעם טאטן, טאטע איך וויל האבן א סאמעטענע היט, אז דו וועסט קומען מיט א שטאפענעם היט וועסטו זיין אן אוט. קעסט האט מען אונז אזויפיל ליגנט צאמגעלערנט אז דאס הייסט בושה, נישט דאס הייסט בושה, בושה הייסט מ'זאל זיך שעמען פארן אייבערשטן, בושה הייסט זאלסט וויסן דו ביסט א איד און דו טארסט נישט טון וואס א גוי, און בושה מיינט זאלסט געדענקען אז דער אייבערשטער פארלאנגט פון דיר מער וויפיל ער פארלאנגט פון דעם גוי, און בושה מיינט זאלסט געדענקען אז דו טראגסט די פאן פונעם הייליגן באשעפער, טאמער לאזטו אראפ די פאן לאזטו אראפ דעם הייליגן באשעפער זיין נאמען. ווערט חלילה אויסגעמעקט, ס'ווערט ווענישט פון די וועלט, און דער אייבערשטער האט געמאכט די וועלט ווייל ס'איז חפץ להיות דירה בתחתונים. און נאכדעם פארשטיי איך נישט די פרויען וואס זיי טשיעטן, איך כאפ עס נישט אז די אלע פילס איז נאר פינף און זיבעציק פראצענט עקיורעט, דו קענסט ווערן פרעגנענט אזוי ווי מען זאגט אומוועלנדיג אויך, סאו. פון וואנעט ווייסטו אז ס'איז דיין מאנ'ס קינד? און נאכדעם פארפירסטו דיין מאן אז דאס איז גאר זיין קינד, און ס'איז דא הלכה'דיגע זאכן אויך, למשל א בכור. אזוי, ווייסט מען נישט ער איז א בכור, און ס'דא נאך אנדערע זאכן אויך, ס'דא יבום, חליצה, ער האט א קינד און ער מיינט אז ס'איז זיין, פטר'ט ער די פרוי פון חליצה, און דערווייל איז עס נישט זיין גאר. סאו רבותי, לאמיר זיך אונטערגארטלען און ווערן נארמאל. יעצט דאס וואס כ'האב אזוי מרחיב בדיבור געווען וועגן דעם באיאנער אינגערמאן, דאס איז ווייל דער באיאנער אינגערמאן רעדט, אבער ער איז נישט דער איינציגער, און מען דארף זיך באמת צוזאמען נעמען, די רבנים זאלן זיך צאמען נעמען, ניין זיי מוזן נישט טוהן ווייל זיי מאכן דאך געלט אויף די באנגעלאוס, מען דארף צוזאמען נעמען די אינגעלייט און זאלן מאכן אן עמורדזשענסי אסיפה, שטעל דיר פאר ס'איז דא די גרעסטע טיפש צווישן אלע רבנים איז סקולענער רבי, א אויסגעוועפטער טיפש, קענסטו פארקויפן וואס דו ווילסט. צושלאגן זיך די מלחמה קעגן די אינטערנעט, די מאוסט סאפיסטיקעיטעד קהלה היינט בזמן הזה, האט מען אים אויסגעוועלט, ער איז די פראנט ראנער. איר זעט וואסער בהמות אונז זעמער. ס'איז דא אפאר עסקנים וואס זיי דרייען אן די שטאט יעצט. ס'איז דא אזוי, זאליקא האט אייגענע מוסדות און מען דארף האבן אסאך געלט, און ס'איז דא מסתם צוואנציג אדער פינף און צוואנציג פראצענט דראפאוטס פון זיין מוסד. די וואך אליינס איז אויך געווען צוויי אווערדראגס, איינע אין ברוקלין, איך ווייס נישט גענוי וואו, און די צווייטע איז געווען אין בארא פארק. טויט. איז בקיצור, די אלע זאכן זענען זאכן וואס איז געשעהן, דערס נאו דינייעל אן דעט ס'איז געשעהן, איז האמער אונז גענוג אייגענע פראבלעמען, האט מען גענומען אזוי מלכיאל קאטלער, ר' דוד פיינשטיין, מיט זאליקא, מען האט זיי צוזאם געשטעלט, ווייל אפאר עסקנים מאכן דא געלט, דעטס אלל איט איז. אונז האמיר גארנישט מיט פראנצויזישע קינדער בשעת אונזערע קינדער בלוטיגן אויס. און ביי יענעם איז נאר א ענין צו מען זאל יא טראגן פאר ארץ ישראל צו נישט. ער האט נישט אזוי פריי ווערן פון ארץ ישראל וויפיל ער האט פריי ווערן אין פראנקרייך. פראנקרייך איז גארנישט אונטערשטעליג פון ארץ ישראל. איז ווער פירט עס? אפאר עסקנים. ווי קומט דא מלכיאל קאטלער אריין? ער האט אין לעיקוואד אזויפיל טראבעל טשילדרען? ער האט פארגעהאלטן פאר רעכניץ, וואס קומסטו ביי מיר אינדערהיים זאגן וואס צו טון? אונז ווייס מיר אונזערע פראבלעמען און אונז ארבעט מיר דערויף, נאר ליידער געלונגט עס נישט. וועל, וועסט ארייננעמען פראפעשענעלס וועט עס יא געלונגען, דו ווילסט ס'זאל נישט געלונגען? דאס איז וואס דא גייט פאר. מען האט געמאכט א גאנצע זאך, א אייגענע פליגער, נארמאל האט נישט זאליקא כאפן פיקטשערס, יעצט האט ער געזאגט ער מוז לאזן כאפן פיקטשערס. און ווער פירט עס? הו איז ביהיינד די סין? דער קאלובער רבי, קאלובער רבי איז א איד א צדיק, אלע יארן געטון פאר אידן איבער די וועלט, ער האט יעצט נעבעך לו געריגס דיזיס הער איך, אבער איך וויל פארשטיין, קאלובער רבי דו וואלסט געוואלט הערן אונזערע פראבלעמען? אויב דו האלטסט ביים הערן קען איך מיך אראפזעצן מיט אייך, נאר דאס האבן די עסקנים נישט געלאזט, פונקט ווי ס'איז דא דער רשע הדור וואס האט אנגעפירט אלע טעראר מיט די משמרת הצניעות אלע יארן, ער איז געווען דער ראש ישיבה פון שערי יושר, ער הייסט. געלעבט, און ער איז שוין אן אלטער איד, דער שייגעץ האט אנגעפירט דאס אלעס. איז דעמאלטס ווען מ'האט מיך געלייגט אין חרם, האט זיין גבאי מיך אפגעקאלט, מאך שוין צו דעם האטליין, זיי האבן געזען דער חרם ארבעט נישט, האט מען פרובירט אזוי, זאג איך כ'וועל עס צומאכן, אז דער ראש ישיבה וועט מיר געבן צען מינוט, איך זאל אים אלעס פארציילן וואס דא גייט פאר, זאגט ער, דו בהמה דו, דו מיינסט ער ווייסט נישט? ער באקומט געלט, דאס איז ביזנעס, דאס איז זיין הויז בחור צי הואעווער איט וואס, ווילן זיי אונז איינרעדן אז זיי טוען גרויסע זאכן, קינדער פון. פראנקרייך, וואס האסטו מיט פראנקרייך? אין פראנקרייך איז דא ביליאנערן, כ'האב אמאל קענענגעלערנט א איד בר ביציקל, אזא געשוואלענער ביליאנער, ער האט מיר געזאגט דעמאלטס, אין סיקסטי סעווען, אז ער האט פערציג טויזענט אויסגעצאלטע אפארטמענטס אין פראנקרייך, דארט גייט קאופס פערציג טויזענט, היינט האט ער שוין מסתם צוויי הונדערט טויזענט. פראנקרייך פעלט מיליאנערן? קום ביי אונז, וואס אונז האמער נישט צו באצאלן, אונז דארף מען זיצן אויף וועלפער, אויף פוד סטעמפס, אויף מעדיקעיד, און מען ראנגלט זיך מיטן שכר לימוד, און צו באצאלן די קעמפ אין די קאנטרי, קומט מען ביי אונז נעמען געלט? אין פראנקרייך? וואס גייט מען טון מיט דעם געלט? איך וועל ענק זאגן וואס, אפאר עסקנים האבן באהאלטן דאס געלט, אזוי ווי מען האט געטון מיט ועד הרבנים לענייני צדקה, מיט געבן געלט אז מען זאל ארויסנעמען. די אלע גזירות. ועד הרבנים האט באצאלט פאר די לויערס פאר דעם מאקלער. סאו וואס האקט עטס א טשייניק? ס'שוין נישט דא וויאזוי צו מאכן געלט, מ'קען נישט מאכן געלט אויף די אינטערנעט ווייל מ'שטייט ענק אין וועג, אונז לאכט מען פון ענק, האמער אויפגעקלערט דעם עולם, סאו וואס גייט יעצט פאר? ווי עט מען מאכן געלט? מ'האט געטראפן א נייע זאך, פראנקרייכישע אידן, סאו האמער אונז מיט זיי?, זיי זאלן זיך באשטיין זייער שטעטל, און זיי מעגן לערנען ליבע, און זיי מעגן פארן אויף ארץ ישראל אויך. הרב הצדיק רבי אברהם לייטנער האט מיר פארציילט אז דער רבי זכרונו לברכה איז געקומען אויף אמעריקע אין נײַנצן הונדערט פֿארטי סעווען האט זיך זייער געמוטשעט מיט געלט און ער האט געהאט עטליכע ישיבות איינע פון די ישיבות האט ער געהאט תלמוד תורה'ס איינע פון די תלמוד תורה'ס האט ער געהאט אין תפרח האט ער געבעטן אז דער ווייצען רב דער שווער פון מאנטעווידעא רב זאל איבערנעמען די ער זאל איבערנעמען דעם בודזשעט, און ער זאגט אים, איר זאלט נעמען געלט פון ווער ס'געט אייך. פרעגט דעם רבי, איך פארשטיי נישט, דו טארסט נישט און איך מעג יא? זאגט ער, הער אויס, איך הייס סאטמאר רב, און אז איך וויל נעמען, וועט עס זיין א מורא'דיגע שאלה אין די גאס פארוואס איך טו עס. זאגט אים אבער רבי, שאלה הער, שאלה הין, אבער איך בין דאך אויך א איד. זאגט ער, לאמיר דיר מסביר זיין, דער מוסד דארט איז פול מיט מזרחי קינדער, זיי נעמען עניוועי געלט פון מזרחי, סאו דארף ער דאך נישט נעמען מיין כשר געלט, די אפ געהיטענע געלט, ער האט זיך נעבעך איינגערעדט ער האט כשר געלט און אפגעהיטן געלט, ער האט נישט געהאט גארנישט, אלע זיינע מענטשען זענען גנבים און גזלנים אראונד ענד אראונד, כ'בין געוואויר געווארן נאכדעם, באט מיין כשר אפגעהיטן געלט ווי ער האט זיך איינגערעדט, מוז ער דאך נישט געבן צו עסן פאר מזרחי, זאל איך געבן פאר מיינע, האט ער עס פארשטאנען, און מאנטעווידעא רב האט עס מיר פארציילט, ווייל איך האב געוואלט באקומען גרויס געלט פון די סוכנות אז מען זאל בויען א גרויסן קיטשען אין אוקריינע און עפעס א שול, כ'האב עס נישט געוואלט נעמען. האט מיר מאנטעווידעא רב געזאגט נעם עס, געסט דאס פאר רוסישע אידן, געסט דאס נישט פאר אונז, זיי נעמען דאך די זעלבע געלט אויף אנדערע טשענעלס, אז במילא האמער אונז נישט קיין פראבלעם אז די אידן פון פראנקרייך וועלן יא לערנען ליבע צו נישט, ווייל זיי האבן טעלעוויזשענס אינדערהיים, זיי לערנען עניוועי, די אלע זאכן זענען אפ טו דעיט, ענד ס'איז אינגאנצן ווי מען זאגט, איי דאנט סי די האול איידיע, פארדעם גייט מען יעצט כאפן מאכן מיליאנען, ביי אונז טוט פעלן אינעם בודזשעט, מען וועט זיך ארויפלייגן אויף אונז אז אונז מוז מער געבן געלט. און דער עולם האט עס נישט פון ווי צו געבן, און מען נעמט צו דעם ישוב הדעת פונעם עולם, און ס'איז דא א נייע משוגעת אין כלל ישראל, אזוי ווי ס'איז דא קופת העיר, עט זיין קופת קינדער פון פראנקרייך, רבותי דאונט פאל פאר די גארביטש, א דיים זאלט איר נישט געבן, זאלן פארן מיט אייגענע פליגערס, איך וויל פרעגן, זאליגאר פארט מיט א פליגער, דו מיינסט אז דער עולם קוקט עס נישט צו? ס'טוט נישט יעדן וויי? דו פארסט דאך ארום מיט א קעדילעק מיט א סיירין מיט אלעם, דאס קומט פון אונזער געלט, דאס געט נישט דער גביר, דער גביר סעיווט די געלט ער זאל קענען וואוינען מיט זיין שוועגער, דאס קומט סוב-קאנטשעסלי פון אונזער געלט. פארט מיט אייגענע פליגערס, מען קומט מען פארט, דו שטעכסט אויס יעדן יונגערמאן אין ווילימסבורג די אויגן, דער עולם פלאגט זיך פאר א דאלער, ס'איז דא אן ענין פון למה תתראו, און דער עולם קויפט די גארביטש, מען דארף האבן געלט. פראנקרייך, אידן אין טאראנטא האבן געגעבן דרײַ מיליאן דאלער? איך בין באקאנט וואס טוט זיך אין טאראנטא, אין טאראנטא איז געווען א סייקאלעדזשיסט מיט יארן צוריק וואס זי איז געווען א מענדעטארי ריפארטער, זי האט אויפגעגעבן איר דזשאב ווייל ס'איז געווען פול מיט זנות אין אלע תלמוד תורה'ס און אין אלע מיידל סקולס, ס'איז דא נאך היינט מיידלעך וואס אונז קען מיר וואס זענען געווארן גערעיפט. פון פרינציפעלס. טאראנטא האט נאך א לאנג וועי טו גאו, זיי באהאלטן נאך אלעס, דעי סטיל העוו א לאנג וועי טו גאו, זיי דארפן געבן דרײַ מיליאן דאלער פאר קינדער אין פראנקרייך, און ווער טשעקט אויס ווער ס'טראגט די געלט, און וויאזוי די געלט קומט, און אויף וואסערע קאנדישענס מ'געט די געלט, באלד העט איר זען אז מ'געט נישט נאר אז מ'לערנט ויואל משה דרײַ שעה א טאג, און נאר אז מ'שעלט די ציונים צען מינוט א טאג, און מלכיאל קאטלער העט עס געבן נאר דעמאלטס. אז מען העט עסן ישן מיט בשן מיט עוג מלך הבשן מיט לשון און ר' דוד פיינשטיין העט געבן דאס געלט נאר אויף טרינקען חלב עכו"ם ווייל זיין טאטע זאגט אז דאס איז גוט מען מעג און ס'איז גוט הערט אויף מיט די אלע שטותים דעם טאג וואס א ליטוואק האט זיך צוזאם גענומען מיט א חסיד און יעדער איז אויף אן אנדערן וועיוולענט און די חסידים זענען אין חרם דער גאון האט זיי געלייגט אין חרם סאו ווען מען זעהט אזא מין הנהגה זאלט איר וויסן דער צד השוה איז אז מען מאכט דא געלט. יעדן דאללער וואס וועסט געבן פאר די פראנצויזישע אידן זאלסטו לאזן דא אין אמעריקע. דא פעלט אויך אויס דאס געלט. פרעג אלע דיינע שכנים וואס דו דאווענסט מיט זיי אין בית מדרש, האסט גענוג פאר שכר לימוד צו באצאלן? ווייל יעצט גייט מען נישט אננעמען נאר אז מען באצאלט אלע אלטע חובות. וועסט הערן ווי יעדער זאגט איך האב נישט. וועט וויינען. סאו לאטס אפ מיט די אלע זאכן. פראנקרייך? איר האט גארנישט מיט פראנקרייך. די אידן אין פראנקרייך זאלן אנטלויפן אויף ארץ ישראל ווייל די אייסיס חברה גייען זיי אויסהארגענען חלילה. אז זיי זענען די וואס האבן געברענגט די זנות אויף די וועלט, די מאדעס, אלעס איז פראנקרייך. סאו טוטס אונז נישט קיין טובות און האלטן תלמוד תורה זאלן יא לערנען ליבער נישט לערנען. לאטס אפ מיט די נארישקייטן. ס'איז גענוג א שאד אז די אידן האבן אוועקגעגעבן דאס געלט פון טאראנטא אויף פראנקרייך. זיי וואלטן געדארפט נעמען דאס געלט און אריינלייגן אין טאראנטא, דער חינוך, איך בין באקאנט וואס גייט פאר אין חינוך, מען דארף האבן א גרויס פארבעסערונג, צניעות מיט אנדערע זאכן און די שחיטה, אט האט זיך אריינגעריקט דער דזשיבאור דער קאץ, אים האט רייכמאן געברענגט ער זאל זיין דארטן דער רב, ער האט ארויסגעקאפעט יעדן איינעם און ער איז רב, ווייל געלט איז איבעראל, געלט הערשט אויף אלעם, ענד דעטס אלל איט איז. ברויכטס גרויסע תיקונים, עטס האטס דארטן א מיידל סקול, מען שיקט אוועק אויף ארץ ישראל א גרויס טייל פון די מייזעלס, עטס געדענקטס ס'איז געווען א מייזעלס וואס האט גערעיפט קינדער, עס געהער אסאך טראנטאוער מיידלעך, סאו עטס האטס נאך א לאנגן וועג אין חינוך, יו דידנט קראס די ברידזש יעט, און כ'האב ענק שוין געזאגט ס'איז דא דארט א באבעווער שטיבל וואס מען פירט שלש סעודות אין די טונקעלס און האט דא איין קליינע לייט וואס ס'איז אנגעצינדן, און כ'האב שוין אסאך גערעדט דערפון אז דארט איז פארגעקומען זנות די גאנצע צייט. כ'האב גערעדט מיט בחורים וואס מ'האט זיי דארט פוגע געווען, סאו יו סטיל העוו יור אוין בעטל טו פייט, ספעשעלי וועגן טשיילד מאלעסטעישן וואס קיינער האט נישט געטוהן ביז יעצט אין דעם, האלטס דאס געלט ביי ענק, און מעיק שור יו דאנט מעיק סאטש א לייף טיים מיסטעיק אגעין. כ'האב געוואלט זאגן, איינער האט מיך אריינגעקאלט און געפרעגט א שאלה אז איך בין זיך סותר ממש תוך כדי דיבור, דא זאג איך כ'האב קיינמאל נישט אויסגעהערט לייזער בערלאנד, און דא זאג איך אז ער רעדט פול מינות און כפירה, ממילא איז עס א סתירה. איז דער אמת איז ווען איינער פרעגט מיך א נארמאלע שאלה ענטפער איך אים נארמאל. דער אמת איז דו ביסט גערעכט. איך האב אים קיינמאל נישט אויסגעהערט ווייל ראש השנה שטעלט ער זיך ארויף ס'איז דא בערך זעקס זיבן טויזנט מענטשן הערן אים אויס, קען אים נישט הערן אפילו ווען מ'וויל, און רעדט אויף עברית אויכעט. איז במילא האב איך אים קיינמאל נישט אויסגעהערט, אבער נאכדעם, נאך א צוויי שעה וואס ער האט גערעדט, האב איך געפרעגט דעם עולם, נו וואס האט ער געזאגט? האבן זיי געזאגט, אזויפיל מינות און אפיקורסות, אזויפיל שמוציגע זאכן, וואס ממש די האר פון קאפ האבן זיך מיר אויפגעשטעלט, איינמאל האט ער געזאגט אז בראשית ברא אלקים, דער אייבערשטער האט באשאפן דעם צדיק, און דער צדיק איז ר' נחמן, און ער זאגט אז דא בין איך, קומטס אהער, דא בין איך, און יעדער זאל קומען צו מיר דא, און נאר דא געפין איך זיך. דער אייבערשטער געפינט זיך נאר דא, אזוי האט ער געזאגט, פול מיט מינות און כפירה, סאו כדי ס'זאל נישט זיין קיין סתירה און דער עולם זאל נישט האבן קיין שאלות, אמאל זאג איך אזוי און אמאל אזוי, ס'איז נישט קיין סתירה, כ'האב אים קיינמאל נישט אויסגעהערט, כ'האב נאר נאכגעהערט כסדר וואס ער זאגט. יעצט, איך בין ארויסגעפארן אין קאנטרי היינט אין א גרינע מאנטאג, און כ'קוק מיך אום וואס דא גייט פאר, זע איך ווי א מיידל מיט שיינע לאנגע צוויי צעפ זיצט דא און זי פלירט ארום ביי א קעשיער, ס'איז אין ביירייט, בין איך יעצט אין וואודרידזש, און זי פלוירט ארום מיט זיי. כ כ כ'בין ממש נתפעל, כ'האב געמיינט אז די פרומע חברה ווייסן נישט וויאזוי מ'פלוירט ארום, דערווייל זעהט אויס אז זיי ווייסן יא. מ'לערנט זיי נאר נישט וואס מ'טאר נישט, אבער אבער אין ריאליטי וואס ס'ווערט געטוהן, דאס ווייסן זיי זייער גוט. כ'בין ממש, איך זאג ענק די אמת, רבותי איך כאפ התפעלות. אזוי ארום צו פלוירטן מיט פרעמדע גויים? wow! און די לערנען זיי אויס אסאך זאכן, אסאך טריקס אין די בוק, און דעם זאג איך ענק. וישמרך בבנות, אידישע טעכטער דארף מען זייער שטארק וואטשן. איין שיינעם טאג העט קומען א שדכן און העט עס אנטראגן פאר א חסידישן פרומען בחור און ער העט מיינען ער כאפט די צוויי צעפ און ליטל דאז הי נאו וואט שי נאוס. און די זעלבע איז מיט די אלע רעבישע קינדער, מענטשן מיינען זיי כאפן א רעבישן שידוך און רעביש איז נעביש, ס'איז שוין לאנג א בעולת בעל. יעצט מענטשן האבן מיך אפגעקאלט און זיי האבן מיר געזאגט. דו האסט געטון א גוטע זאך אז דו האסט ארויף געלייגט דעם ניקלשבורגער, ווייל ס'איז טאקע דא פראבלעמען, און נאך א זאך, זיי האבן מיר יעצט געזאגט אז ביי אים דרייען זיך דאך די אלע דראפ אוטס, איז אין וואודבורן איז א סכנה, ער זאגט מיר ער גייט אסאך מאל דא אין וואלד לעבן זיין שיל, און מ'שמעקט פון די ריכטיגע סחורה. און דאס איז וואס דא גייט פאר, מען דארף זייער וואטשן, יעצט דאס איז נישט זיין שולד, די עלטערן דארפן זייער שטארק וואטשן זייערע קינדער. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, ס'איז דא דא מיט די. אסתי וויינשטיין, די גערער ווייבל וואס האט זיך נעבעך גענומען דאס לעבן, דער טאטע קען נישט פארשמערצן די יסורים ווייל אלע קינדער זענען קעגן אים, שרייבט ער יעצט לאוו לעטערס צו די קינדער, און די קינדער שרייבן אים צוריק, הער אויף מיט די שטותים, ווען דו ביסט געווען אין קאמענד האסטו געקענט עפעס טון, היינט. יו קענט דו עניטינג ענד דזשאסט סאפער די קאנסעקווענסעס ווען ס'קומט א שבת אין כלל ישראל וואס דאס הייסט שבת זכור זייער א אינטערעסאנטער שבת ס'איז פאר פורים מ'ליינט דארטן די הפטורה פון שאול המלך מיט שמואל הנביא ס'איז געווען דעמאלטס די נענטסטע זאך וואס אידן זענען געשטאנען פאר די גאולה שלימה. ווייל דער אייבערשטער האט אונז אנגעזאגט דריי זאכן ווען מען קומט אריין קיין ארץ ישראל, די ערשטע זאך איז אז מען זאל שטעלן א קעניג, די צווייטע איז ער זאל אויסהארגענען די זיבן אומות לא תחיה כל נשמה, און די דריטע זאך איז אז מען זאל בויען דעם בית המקדש, איז למעשה דוד המלך איז געווען דער קעניג און ער האט אויסגעהארגעט די אלע זיבן אומות, וועגן דעם זעט מען די אלע מלחמות וואס ער האט געהאט, און למעשה האט ער געוואלט בויען דעם בית המקדש און דער אייבערשטער האט אים געזאגט דו קענסט נישט ווייל דיין הענט זענען צופיל בלוטיג און דיין זון שלמה וועט עס בויען. יעצט, שמואל הנביא איז געווען פאר מען האט געבויעט דעם בית המקדש, און שמואל הנביא איז געווען פאר דוד המלך, האט אים דער אייבערשטער געזאגט דו זאלסט זאלבן שאול המלך, שאול איז אויסגעבארגט געווען ביז ס'וועט קומען מלכות בית דוד, אבער זיין מישן איז געווען אז מען זאל קודם אויסהרג'ען א קעניג איז שוין דא, איז די צווייטע זאך אז מען זאל אויסהרג'ען די זיבן אומות. און דאס איז געווען די דזשאב פון שאול המלך. למעשה האט ער עס נישט געטון, אבער דעמאלטס האט מען געהאלטן די נענטסטע אז משיח זאל קומען. ווען ער פאלגט ווען, ער הרג'עט ווען אויס אגג, עמלק, וואלט משיח געקומען. עטס קענטס אייך פארשטעלן וואסערע ווייטאג דאס האט איבערגעלאזט פאר כלל ישראל אלע יארן אין גלות? עטס האטס נישט קיין השגה. און אפילו נאכן גלות, מ'עט זען ווי גוט ס'איז אז מ'איז אויסגעלייזט געווארן, עט מען זאגן נעבעך, וועגן דעם וואס שאול המלך האט נישט געפאלגט, זענען מיר געזעסן אזויפיל יאר אין גלות, ממש איז א הארץ ווייטאג, און נאך אזא הארץ ווייטאג קומט א פורים מען זאל זיך אביסל קענען דערכאפן דאס הארץ. אסתי וויינשטיינ'ס טאטע האט געקענט ראטעווען יעצט גאנץ גער, גאנץ כלל ישראל, מיט די אלע תקנות וואס זיי האבן, און מען זאל עס אפשטעלן, און ער האט עס נישט געטון. עטס ווייסט וואסערע ווייטאג דאס איז פאר כלל ישראל? פאר גאנץ גער? ער רעדט זיך איין ער וועט שרייבן בריוון פאר זיינע טעכטער, ליסן, א בריוו איז גארנישט, דער דייטש פלעגט זאגן אז פאפיר איז געדולדיג, וואס דו ווילסט קענסטו ארויף שרייבן דערויף, איט דאזענט מיען עניטינג, באט פיפעל נאו די טרוט, איר האט געהאט די שליסל פון די ישיבה פון גאנץ גערער חסידות אין די הענט, ענד יו לאוסד איט אפ ביטער. יעצט שאול המלך האט געבעטן שמואל הנביא קום כבדני נא, מען לאכט דאך פון מיר, איך בין דאך חוזק אין אלע גאסן, קום, העלף מיר צו. איז וואס האט ער געזאגט? וואס קען איך דיר העלפן? יו פינישד, יו לאוסד אפ דע דיעל. די זעלבע אויכעט. אסתי וויינשטיין'ס טאטע. הייבט יעצט אן, ער האט זי יא ליב געהאט ער האט נישט, ער האט אהער, יו לאוסד אפ יור האול פעמילי, ענד אנטיל יו דאונט קאם אוט וויט דע טרוט, און ביז. מען הייבט נישט אן צו מאכן ארדענונג ביז מען זעט נישט אז ס'זאל ווערן מענטשליך אין גער, און אז ס'איז דא א שייגעץ דארף מען אים אהער נעמען, ביז דעמאלטס האט איר נישט קיין סעיף האוס, ס'איז א ביג שעים. אסתי וויינשטיין'ס טאטע האט געהאט די גאולה אין די הענט ענד הי לאוסד איט אפ. יעצט וועגן די מלמדים אין תל אביב האב איך שוין גערעדט, מען האט געשטעלט דרײַסיק חוקרים נאר אויף די אידישע סעקשועל אביוז. ווייל אונז האמער זיי געזאגט דאס איז א דזשאוק, דער גראבער בערל דער פעטער חזר האט געוויסט אלעס, עס קומט יעצט ארויס, ס'איז דא וואס זיי האבן אים פרייוועט געזאגט זאלסט וויסן, דער מלמד טויג נישט, דער טויג נישט, נאר ער האט מורא געהאט אנצוהייבן מיט זיינע מענטשן, עס איז אזוי ווי אלע רעבעס, קען זיך שלאגן, ער האט זיך געשלאגן מיטן סאטמאר רב, ער האט פוער פיו געווען אויפן דברי יואל, גערעדט וואס מען טאר נישט, אבער פאר יענקל פירער האט ער מורא געהאט, אונז האט מען דאך אים אריינגעשיקט מענטשן. ער האט געקלערט איינס פון צוויי זאכן האט געשעהן, אדער דער עולם האט פארגעסן, אדער האט ער געקלערט אז ביז ער וועט לעבן וועט עס נאכנישט ארויסקומען, ער איז גענוג שטארק ער זאל עס האלטן שטיל, אבער עס האט איט בראוק די אייס און ער איז פיניש, מען גייט אים אויך נעמען צו חקירות, מען האט געשטעלט דרײַסיק חוקרים. נאר פאר די חרדישע טשיילד מאלעסטערס. ווער ס'לאט נישט ארויסקומען. ס'איז דא א גרויסע רעבע, כ'האב אים געזאגט פאריגע וואך, ס'ער איז שוין אויף חקירות צוויי וואכן, מ'לאט אים אהיימגיין אבער ער. עט די ענד אוו די דעי איז דא אין זיין ישיבה פערציג טינעידזש בויס, סוויטהארטס, זיסע בחורים, יעדער איז משוגע, מען האט זיי אלע מאלעסטעט און די רבי האט נישט געלאזט קומען פאראויס. יעצט די בעלזער גייען מיך אויך קומען פרעגן פארוואס איך רעד אזוי אויף זייער רעבן, איך וויל דיר זאגן, ווען איך וואלט געהערט אז ער רייסט גראז אום שבת וואלט איך נישט געזאגט גארנישט, ער זאל זיין מחלל שבת? איטס נאט מיי ביזנעס, טאמער לאט ער מען זאל מאלעסטן קינדער, דאס איז אוועקגענומען זייער לייף. אזוי ווי ער וואלט געלאזט מען זאל זיי דערשטיקן און דערווערגן. יעצט איך וויל זאגן נאך א זאך, ביי מיר האט געלערנט איינער וואס זיין טאטע האט אים ארויסגעגעבן פון ישיבה און איך האב געשריגן צום טאטן ביסט אזוי רייך נעם אים נישט ארויס זאל ער לערנען, זאגט ער נישט ווייל איך ברויך אים פאר די ביזנעס, נאר ער איז געווען איינע פון די תלמידים וואס האבן געלערנט אין די ישיבה אין לאנג ביעטש וואס מען האט געהארגעט דארט א קינד און איך האב זיך גענומען פיר פינעף יאר צוריק מיט נאך מענטשן מען גייט דאס אינוועסטיגעיטן. אונז האלט מיר שוין זייער נאנט צו די ענד, ס'איז אנבעליוועבל, כ'וויל נאך נישט זאגן קיין הינטס ווייל נישט אום די חברה אנטלויפן אויף ארץ ישראל, וויער סאו קלאוס טו די ריעל טרוט, ווער ס'האט דעם בחור'ל געהארגעט זיי האבן איינגערעדט די פאליס, ס'איז געווען האלאווין, גוים האבן אריינגעבראכן אין ישיבה, באלאוני! ווען אונזער גאווערמענט וויל, זיי קענען ליינען א לייסענס פלעיט אין טשיינע מיט זייערע סעטעלייט. קענען זיי דאס נישט וויסן? נאר די רבנים סקרוד איט אפ, יעצט זעמיר דא צו סקרוען די רבנים, דעטס אלל, סימפל. עז איי אלוועיס סעי אונזער מלחמה איז נישט קעגן די פעדעפיילס, די פעדעפיילס ווי קען געט ריד אוו, ס'איז קעגן די רבנים. יעצט איז געגאנגען דער בעלזער גראבער חיה און ער האט געזאגט אויף מיין רבי'ן, אויף אונזער רבי'ן, מיאוסע זאכן. אונזער רבי האט געוויסט וואס גייט פאר מיט דראגס, אין תשכ"ח האט ער געבעטן, א גרויסן עסקן וואס ער האט געהאט א פרייוועט סקול ער זאל אים צוהעלפן, נאכדעם האט ער געכאפט א סטראוק, אונזער רבי האט געוואוסט וואס גייט פאר מיט סעקשועל אביוז, ער האט געבעטן די מלמדים זאלן רעדן דערפון, נו זיי האבן אים אויסגעשפילט, אבער דו גראבע חיה דו ביסט יונג פריש געזונט קום ארויס און שטעל עס אפ, ס'איז אנבעליוועבל, האט ער גענומען מיין רבי'ן אין מויל אריין און האט פון אים געמאכט אש און פארעך, טאמער עסט נישט פארעכטן בעלז עט מען זאגן אויף דיר דו האסט עס געבויעט און האסט עס חרוב געמאכט. אך ווי האבן די כישוף מאכער געזאגט פאר פרעה'ן, זיבן טעכטער העסטו האבן און זיבן העסטו באגראבן, זיבן שטעט העסטו בויען און זיבן העסטו אומברענגען, האט ער זיך מיישב געווען, ער גייט נישט האבן און ער גייט נישט באגראבן, ער גייט נישט בויען, ער גייט עס נישט אומברענגען. וואס האסטו אויפגעטון? האסט געבויט אזא שיין חסידות און דו ברענגסט עס אונטער. און כ'האב ענק געוואלט זאגן. עטס האטס דאך מיך געלייגט אין חרם. די גאנצע ארץ ישראל אנדרייעכץ מיט די חוקרים מיט דעם אלעם. דאס בין איך אין ביהיינד אוו די האול טינג, איך האב דארט מענטשן וואס זיי גייען פאראויס וואס זענען די חיל רגלי, זיי גייען זיי טוען די דעילי ווארק, באט זאלטס נישט מיינען אז אומזינסט האט עטס מיך געלייגט אין חרם, עטס האטס געוויסט וואס דא גייט געשעהן, ס'פארט אייזן געזונט, און אין מאנטשעסטער אויכעט, און ס'וועט קומען אין לאנדן אויכעט, און אין אנטווערפן אויכעט. עס האט א דייטש אמאל געזאגט א שפריכווארט איך בין נישט זאו דום ווי איך זעה אויס צו זיין, און נישט אזא בהמה ווי עטס האטס געמיינט אז איך בין. און דאס איז דער מעסעדזש וואס איך געב פאר די אלע פערד און די אלע שקצים, יצחק שטערן, הע הע, זיי האבן געמיינט הע הע, זיי וועלן מיך ארויס ווארפן פון שול, הע הע, ווארפט נישט אין קיין שול, דאס אלעס ווערט געמאכט אין די פרקליטות המדינה, עס ווערט נישט געמאכט בכלל אין שול, און ס'ווערט געמאכט דא ביי איינע פון די העכסטע עידזשענסיס פון די גאווערמענט. נעקסט טיים עס קומט ענק אונטער אזא מין געשעפט, זעצט ענק אראפ און טראכטס, זאגט ער ריכטיג? טוט ער צו די זאך? איז ער אויפן טרעק פון די תורה און פון מענטשליכקייט? דעמאלטס האלטס מיט מיט אים, און טאמער נישט, טוטס אים אזא פנים. א רב קאלד אפ פאריגע וואך וואלט געוואלט ארויסקריכן פון די חתימה, ס'שטייט נישט גוט פאר מיר, פאר מיין רעבעצן און פאר די קינדער און פאר די אייניקלעך. זיי פרעגן מיך וואס ביסטו משוגע זיידע? וואס האסטו געטון דא? סאו ער וויל ארויסקריכן. כ'האב אים געזאגט. קריך נישט, בלייב אזוי און פארטיג. יעצט, זיי זאגן מיר אז משה אלי' טייטלבוים לייגט זיך יעדע נאכט שלאפן און ער ווייסט נישט צו מארגן אינדערפרי עמער נישט די פאליס אויפפיקן, ער זאגט אזוי ערליך בידך אפקיד ריחי. פאר אזויפיל האמיר אויפגעטון אז די חזירים ווי מען זאגט זיצן שוין נישט רואיג. צו דא דער קאפערט ווייעלעיטעד די פראבעישן ערגעץ וואו ער איז געגאנגען וואו ער האט נישט געטארט ער איז געקומען אין די שטאט אריין האט מען אים אויפגעפיקט מען האט אים געגעבן נאך א יאר אין תפיסה זיי זענען שוין נישט רואיג. רוים האט מען נישט געבויעט אין איין טאג, און זיי גייען זיך אויסלערנען, עז הארד עז איט איז, קיפ יור הענדס טו יור סעלף. יעצט עפעס א שמחה געווען אין בית טעמעשוואר, דאס איז שיע לייפער'ס טאטע, ער איז דער זיידע פון משה אלי' טייטלבוים, כ'האף ער האט זיך ענדזשויט אויף די שמחה. יעצט איז דא הקלטות ביי די משטרה, נאר מען זוכט עס ווייל ס'איז באהאלטן, איך פארשטיי זיי האבן דאך געלט מיט אסאך צייט דעי שובי בנים, ס'איז דא הקלטות ווי ער איז מודה ער האט געטאטשט א פרוי, אבער ער זאגט אליינס זי איז מותר לבעלה ווייל ס'איז געווען אן אונס. זעהט אויס זיין מעסטל איז שוין אויך פיל געווארן, מיט די אלע קאנעקשאנס האט ער יעצט פראבלעמס. יעצט די וואס זיי נעמען זיך אן האבן ארויסגעגעבן א בריוו קעגן די צוויי חשין ברידער לעזער מיט יום טוב אז זיי האבן אראפגעברענגט אלע צעירים פון ברסלב אזוי ווי נחום ראזנבערג האט אראפגעברענגט די גאנצע יוגנט אזוי ווי ס'האט געזאגט די שייגעץ די פלאטיטשענער זון. זאגן זיי, זיי האבן אראפגעברענגט ווייל יעדער רעדט פון לעזערן אז ער האט מאנס געווען פרויען בהמות וואס איר זענט, איר האט געדארפט אייביג אויסלערנען ברסלב אז מען זאל זיך נישט לאזן פון אזא חזר, צו זאגן תיקון הכללי איז נאר א חלק פון די זאך, אבער צו לעבן א אפגעהיטן לעבן איז נאך וויכטיגער פון אלעם. עטס גייען זאגן אז זיי האבן אים אויסגעלערנט אתם המיתם את עם השם. יעצט מיט אן אנדערע חסידות קען איך דאס נישט רעדן, מיט ברסלב קען איך עס רעדן. האט נישט די רבי גערעדט די גאנצע צייט פון פגם הברית מיט די צען קעפיטלעך תהילים? וואס האט ער נישט געקלערט אז די בחורים און די אינגעלייט וועלן ווערן צוהיצט? תירוץ איז, ווייל דער אייבערשטער האט אויך אזוי געטון, ער האט אונז געגעבן א תורה און ער רעדט פון ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, יו נאט סופאוזד טו געט איט אאוט, יו סופאוזד טו אנדערסטענד, דאס איז פון אייבערשטן א באפעל. יעצט, לעיזער בערלאנדס חסידים זאגן אז די. טעיפס וואס איז דא אז ער איז מודה צו די פרוי אז ער האט איר געטאטשט נאר זי איז מותר לבעלה ווייל ס'איז געווען מיט כח, זאגן זיי אז דאס איז געווען א ס'איז פעיק איינער האט עס נאכגעמאכט און מ'האט באצאלט פאר ערוץ שתיים אז זאלן עס ארויפלייגן, דא כאפט מען אז זענען ליגנערס, מ'רעדט צופיל ברוב דברים לא יחדל פשע, אסאך מאל זאכן רופן זיך אן יארן שפעטער, דא אזא טעיפ זאגן זיי יא ער איז מודה. יעצט ס'דא א מורא'דיגע זאך, איינע פון די מלמדים ס'יעצט ארויסגעקומען. איז דא א קינד וואס האט געזאגט אז די מלמד האט אים אנגעשלאגן האט אים אריינגעלייגט אין א פרידזשידער, נעבעך אין א פרידזשידער וואס ארבעט, ס'איז אנבעליוועבל, היטלער האט נישט אויסגעפיגערט אזעלכע רשעות וואס די מלמדים האבן אויסגעפיגערט, יעצט איך האב ענק געזאגט ס'איז דא א מוסד וואס האט אנגעהויבן צו נעמען געלט פון די מדינה, ס'איז אלעס איז נאר לצנות, עניוועי איז למעשה, זיי האבן, איך האב נישט געוואלט זאגן דעם נאמען ביז יעצט ווייל איך האב נישט געוואלט אינטערפירן מיט זיי, זיי הייסן חכמת לייב. און די פרוי זאגט ווער ס'פירט עס, איר מאן האט גענומען די געלט, און מ'האט עס געוואלט אפשפארן, מ'איז געפארן פון אמעריקע עס מברר זיין, מ'האט געזען ס'איז אמת, שרייען יעצט די טאטעס וואס ווילסטו פון אונזערע קינדער, זיי לערנען דארט פלייסיג, יא געלט נישט געלט, זענען זיי געגאנגען צום בית דין, איז געגאנגען הרב אולמאן דער שייגעץ, דער אולמאן וואס איז געזעסן ביי דין תורה צווישן מיר, און צווישן די עדה אז ס'איז דא א שוויץ באד, און די מינוט ווען די צוויי עלטערע רבנים זענען געשטארבן ר' מאיר בראנדסדארפער מיט ר' משה האלבערשטאם האט ער געלאזט מען זאל עס עפענען, סאו ער האט נישט געוואלט אויפנעמען די גאנצע דין תורה און ער האט געזאגט זאלן גיין ערגעץ אנדערש, איר פארשטייט? אזאלכע רבנים האבן מיר. יעצט, ס'איז ארויסגעקומען די וואך א מורא'דיגע זאך, יעצט געדענקט זיך כ'האב ענק געזאגט אז דער אמרי חיים איז געווען דער וואס האט געגרינדעט די ערשטע נחל חרדי, יעצט געדענקט זיך כ'האב ענק געזאגט. וויזשניץ איז אויף מיר אזוי ברויגז געווען, דו שייגעץ דו מנוול דער אמרי חיים וועט דיר נישט מוחל זיין ס'איז יעצט ארויסגעקומען פון די אלטע בריוון פון וויזשניץ אז זעקס און פופציג יאר צוריק האט מען פארפירט דעם דער משה ערנסטער איז דאך געווען ווייסט דער גאנצע שידוך פון משה ערנסטער איז דאך געווען ר' חיים מאיר האט אים נישט געוואלט, ער איז געווען א פראסטער שטריק. געווען אן איידלער מענטש, אבער א פראסטער שטריק. ער האט זיך פארליבט אין זיין טאכטער. ר' אידעלע האט געשטופט דעם שידוך, ווייל ער האט געזאגט, ווען נישט, וועט זי אויסזען אזוי ווי די אנדערע טאכטער. דארט איז דא א טאכטער וואס איז געווארן אינגאנצן פריי, א פרידמאן, א ריזשענער אייניקל. איז למעשה ער האט גאנץ וואוילע קינדער. איז דער משה ערנסטער געווען א ביזנעסמאן אלע יאהרן. ער האט געמאכט ביזנעס מיט דיימאנדס, און ער פלעגט פארן אויף אנטווערפן. און ער האט צוגערעדט דעם אמרי חיים אז מ'וועט מאכן מיט בן גוריון א דיעל, מ'וועט מאכן א נחל חרדי, מ'וועט געבן דיימאנדס און די בחורים עס אויפארבעטן, עס וועט זיין פרנסה מיט אלעם. איז דא יעצט ארויסגעקומען בריוון, עס איז אנבעליוועבל, זיי האבן ארויסגעגעבן די אלטע בריוון, כ'ווייס נישט ווער ס'האט עס אלץ פארשאפט, פון מרכז חסידי וויזשניץ צו. לכבוד דוד בן גוריון, אונטערגעשריבן משה ערנסטער, און נאכדעם איז דא א בריוו, דא נאך א בריוו, און נאכדעם איז דא א בריוו פונעם אמרי חיים, למעשה דער אמרי חיים האט דאס געגרינדעט, און דעמאלטס איז ר' מאטעלע זייער ברוגז געווען, יעדער ווייסט דאס, נאר דאס וואס וויזשניץ האט עס געוואלט יעצט פארלייקענען, ווייל היינט איז דאך דער אמרי חיים געווארן א קדוש וטהור מרחם, איז וויל איך ענק זאגן, ער האט אויך געמאכט זיינע מיסטעיקס אין לעבן, אדער לויט שטיינעמאן איז עס נישט קיין מיסטעיק. און וועגן דעם האב איך ענק געזאגט אז מ'טאר נישט מאכן א נחל חרדי, ווייל ס'איז דא א וויזשניצער איד, שוין היינט א עלטערע איד, האט געלערנט מיט אין איין צייט אין וויזשניץ מיט מיר אין ישיבה און איז געגאנגען נעבעך אין נחל חרדי, ער האט נישט אזוי ליב געהאט צו לערנען, האט ער געזאגט די ל"ו כריתות האמורות בתורה מען האט עס עובר געווען יעדן טאג, משכב זכר, פרויען, מיידלעך, און ס'האט אים זייער וויי געטון פארוואס מ'האט אים געשיקט צו די נחל חרדי, ואין חכם כבעל נסיון, איך האב עס פירסט הענד אינפארמעישן. יענער איז א מאן מיין עלטער און ער קען זיך עס נישט מוחל זיין, און ער קען נישט מוחל זיין פאר רבי חיים מאיר, און ער קען נישט מוחל זיין פאר רבי בנימין מענדלסאן, און די אלע וואס זענען ארויסגעקומען יארן ארום האבן נישט קענען מוחל זיין פאר שטיינמאן. יעצט איך זעה ברוך השם אז מען רעדט העלפט עס, איך האב באקומען די וואך עטליכע טעלעפאן קאלס פון פרויען, סאו האבן מיר געדארפט נוצן א מקווה, סאו האבן מיר אייך געפאלגט, סאו האמיר נישט גענוצט די זומער מקווה'ס סאו זעמיר געפארן צו די גרויסע מקווה, איין פרוי האט מיר געזאגט אז איז געפארן אויף קרית יואל, א צווייטע פרוי האט מיר געזאגט אז איז געפארן ביז ווילימסבורג, און זאגט איך האב מער ישוב הדעת אין א מקווה וואס איך קען, און איך קען דעם גאנצן צוגאנג, און נאך און נאך עפעס א פרוי וואס האט מיך אויך געקאלט האט מיר נישט געזאגט ווי איז זי געפארן באט על כל פנים די רבנים זענען עתיד ליתן את הדין, זיי וואלטן געטיטשט און געלערנט דעם דרך השם אויב וואלטן אונז געווען ערליכע אידן, מאך דיר א קל וחומר. מה דאך א מענטש וואס ער איז אין חרם, ער איז אן אפגעפרעגטער מענטש, ער האט שוין זיבן אדער אכט יאר נישט קיין שול וואו צו דאווענען, און אז ער זאגט א זאך הערט מען אים אויס, און נישט נאר מען הערט אויס, מען מאכט עפערטס מען זאל אים פאלגן, שטעל דיר פאר עטץ רבנים. עטס זענטס דאך נישט אפגעפרעגט, ווייל על כל פנים עטס זענטס נישט געווען ביז יעצט, יעצט זענט עטס יא אפגעפרעגט, און עטס זענטס ווי מען זאגט די עיני העדה, עטס דארפטס דאך ארויסקוקן אויף אונז און אונז זאגן מוסר, און עטס זאגטס גארנישט. יעצט דער ארוש, הרב ארוש, וואס איז פון די גרעסטע תלמידים פון רבי לעזער בערלאנד, ער האלט אין איין זאגן יעצט דרשות, אוי איז ווער ס'איז מהרהר נאך זיין רעבן, ער איז אים נישט מקנא נישט אין די וועלט נישט אין יענע וועלט, יעצט קענט עטס זעהן ווי געפאפט דאס גאנץ ברסלב חסידות איז, אלעס איז געפאפט און געבלאפט און געפאפט און געבלאפט, ער ווייסט דאך אז ער איז א חזיר, זיינע אייגענע קינדער, לעזער'ס קינדער זענען קעגן אים. דער איידעם האט ארויסגעגעבן די הקלטות קעגן זיין שווער ווי ער זאגט פאר א פרוי, זי האט אים פארגעהאלטן פארוואס האסטו מיר דאס געטון, איך בין דאך אסור לבעל, ער זאגט עס איז נישט געפערליך ס'איז געווען באונס קענסט רואיג אהיימגיין וואוינען צו דיין מאן, און ער זאגט לעזער האט אויף זיך גענומען בזיונות אונז פארשטיי מיר נישט פארוואס אוודאי מ'קען זיך נישט האלטן די ערווה ברענגט עס בזיונות דער אבר מאכט ביזוי בזיונות פאר א מענטש און מ'הייבט אן מ'פארשטייט נישט און צדיקים און צדיקים איך זאג ענק דאס ברענגט אראפ גאנץ ר' נחמנ'ס חסידות. ווייל דער עולם קען יעצט האלטן אז רבי נתן איז געווען אזוי פארקאכט אין רבי נחמן און אזוי ווי ארוש איז פארקאכט אין לעזער בערלאנד, און ווער ווייסט וואס דארט איז געווען. נישט חלילה אז זיי האבן געזינדיגט, נאר מען האט געמאכט אייגענע זאכן, מען האט געזאגט פארן עולם. ס'איז שווער אז מען טוט אזא זאך, רבותי מען כאפט דיך, געב אויף. און ער בעט אז יעדער זאל בעטן אויף כבוד קדושת מורינו ורבינו הרב לעזער בן עטיה אז ער גייט דורך בזיונות און רדיפות, וועל, איטס פאר א גוד פורפעס, ער האט זיך ענדזשויעט. און ער זאגט כ'האב גרויס צער פון די גאנצע זאך, איך זאג אייך אז זיינע ספרים טאר מען אויך נישט לערנען, ווער ווייסט ווי ער האלט אן קומען. און די זעלבע זאך אויכעט צו ר' מאטא פראנק, ער נעמט זיך אויך שטארק אן פאר לעזער בערלאנד, אזא פנים האבן אלע, אלע פירער פון ברסלב האבן היינט אזא פנים, דער מוהרא"ש האט אויף זיך איבערגעלאזט אז ער איז געווען א צדיק און ער האט געקענט ש"ס און פוסקים, ספרי ספרא האט אויף זיך גערעדט אזוי גרויס, איז אנבעליוועבל. כ'האב געמיינט ער האט געדארפט זיין א ברסלב'ער חסיד, דערווייל איז ער געווארן א ברסלב'ער רבי. רבי נחמן האט נישט גערעדט אויף זיך אזוי גרויס ווי ער, אזוי לאזט זיך אויס אין די גאנצע זאך. חסידות מיט א רעבן לאזט זיך אויס אזוי ווי סאטמאר אז מען גייט אין ערכאות מ'איז עובר אויף אלע עבירות שבתורה, און חסידות אן א רעבן לאזט זיך אויס פונקט אזוי, זענען נואפים, זיי טוען אלעס וואס זיי ווילן, און זיי האבן גוטע שלעגערס, און דו קענסט זיי גארנישט טוהן. און דערווייל איז די תורה נעבעך בשפל המצב. יעצט ס'איז דא ברסלב'ער חסידים זיי ווערן אפענדעד אז איך זאג ווער ווייסט וויאזוי ס'האט דעמאלטס אויסגעזעהן, ס'איז געווען שלעגערס מיט אלעם, כ'בין שוין נישט זיכער אויף גארנישט. די זעלבע איז אויף סאטמאר אויך, זאלסט נישט מיינען איך האב עפעס קעגן ברסלב מער ווי קעגן סאטמאר צו אן אנדער חסידות, ס'איז די זעלבע אלל אווער, זיי זענען געקומען דא זיי האבן געגרינדעט סאטמאר, ווער ס'האט נישט געהערט צו זיי האט מען אנגעטון צרות, מען האט דעם קלויזנבורגער רב ארויסגערוידעפט, מען האט יעדן ארויסגערוידעפט, מען האט דעם אייגענעם רבינ'ס טאכטער ארויסגערוידעפט פון איר טאטענ'ס הויז, ס'איז געווען איבעראל רוצחים, ווי האט רבי אהרן טייטלבוים געזאגט, אין בעלז האט מען געשריגן כהנים ארויס, ס'איז די זעלבע געווען אין בעלז אויכעט, מען האט געהארגעט און געשלאגן און ווער ס'האט נישט געהערט און ווער ס'האט נישט געוואלט קומען, מיר האט דערציילט א גרויסער רב, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען ער איז א שוכן אפר, אז ווען דער אלטער סקווער רבי איז אוועק האט מען דאך מורא געהאט אז דוד'ל וועט עס נישט מצליח זיין צו מאכן, ער האט נאך געהאט א קאמפעטישן זיין שוואגער, איז זענען זיי געגאנגען און זיי געקומען צו אים און זיי האבן געזאגט אונז וויל מיר איר זאלט קומען אויף א שבת, איר זאלט קומען אויף א שבת, זאגט ער ליסן, כ'האב נישט געהאט גארנישט מיט ר' יעקב יוסף, כ'האב גארנישט מיט ענק, סקווער איז עפעס א חסידות פון רוסלאנד, איך בין עס נישט גורס, איך קען עס נישט, איך האב נישט דערמיט גארנישט. האבן זיי געזאגט זאלסט וויסן ס'וועט אייך נישט זיין גוט פאר שידוכים פאר די קינדער, ער האט נאך געהאט דעמאלטס קינדער חתונה צו מאכן, זאגט ער הער מיך אויס, זארג דיך נישט פאר מיינע שידוכים, האט ער געזאגט זאלסט וויסן אונז קען מיר געבן שלעק אויכעט, האבן געזאגט זאלסט וויסן אונז קען מיר דיר אנטון שטיקלעך אונז זעמיר גוט מיט די באהערדע, אפן געסטראשעט מיט מסירה, דאס איז עס און פארטיג, סאו איך ווער נישט נספעל פון די גרויסע הויפן, איך ווער נישט נספעל אז גער איז אזא גרויס חסידות, ס'איז דארט אויך געווען טעראר, נישט געזארגט. ס'איז איבעראל געווען טעראר, און אויב האסט נישט מיטגעהאלטן האט מען דיך גערוידעפט פאר גארנישט. איז במילא דאס איז חסידות, און דאס האט דער ווילנער גאון געזען, דערפאר האט ער געלייגט די חסידים אין חרם. און אזוי ווי איך האב שוין געזאגט אין אן אנדערן שיעור, די ליטוואקעס זענען היינט נישט בעסער, די זעלבע טעראר גענגסטערס, אגודת ישראל, מיט אלע גרויסע ארגענעזעישאנס זענען דא אונטערצוברענגען אידישקייט און פארטיג, דעטס אלל דעיר העיר פאר. און מען טאר זיך נישט אריינלאזן אין זיי, און מ'מוז שטיין ווייט פון זיי, און דעמאלטס וועט דער אייבערשטער העלפן מ'וועט מצליח זיין. בקיצור, מיט דעם לעיזער בערלאנד גייט אזוי, זיי פירן זיך אויף אזוי ווי דא ברוך מאטכע האט זיך אויפגעפירט, הייבן יעצט אן אזוי ווי מ'האט אים צוריק געברענגט אויף א קליין עבירה אויף ארץ ישראל, און יעצט איז מען געוואויר געווארן אז ער איז א נואף זקן ורגיל שוין יארן, און ס'איז דא א ווידיאו וואס ער זאגט פארן מאן פון די פרוי דארפסט. נישט זארגן קענסט צוריק גיין וואוינען ווייל עס איז געווען באונס איך האב זי גערעיפט במילא וועט יעצט דער לויער טענה'ן אז מ'האט אים נישט וועגן דעם צוריק געברענגט און במילא אז מ'האט נישט וועגן דעם צוריק געברענגט קען מען אים נישט דן זיין ברוך מאטכע איז די זעלבע מיט אלען דערשאוויץ אלען דערשאוויץ האט זיך יעצט אנגערופן אז כאטשיג ער איז א דעמאקראט אבער ער וועהלט נישט פאר קלינטאן ווייל קלינטאן האט נישט ליב ארץ ישראל שטעל דיר פאר ס'איז געווען אזוי ס'איז געווען דא אפשר א פינף הונדערט פאנען פון אמעריקע דא ווי ער האט געזאגט זיין דרשה, מיסטער טראמפ איז געווען בערך פינף הונדערט אמעריקען פלעגס און דארט ווי קלינטאן האט געזאגט די דרשה אין פילאדעלפיע איז נישט געווען קיין איין אמעריקען פלעג און אינמיטן האט מען ארויסגעצויגן א פאן פון די פאלעסטינער, שטעל דיר פאר וואס דא גייט פאר, דאס איז אפען צו זאגן אז ס'איז היטלער'ס צייטן און ס'איז צרות, דער עולם כאפט זיך נאך נישט. עניוועי, איז האט זיך אנגערופן אלען דערשאוויץ אז ער גייט נישט וואוטן פאר דעמאקראטס. שרייבן אלע צייטונגען דארט אין די קאמענטס, ווייסט, מען שיקט אריין אזעלכע מענטשן ענטפערן, זאגן זיי ווער איז אינטערעסירט אויף אים, ער איז א נואף, ער זאל גיין רעיפן אפאר יונגע מיידלעך. עניוועי, זיי האבן אנגעדרייט מיט ברוך מאטכע'ן, ס'איז דא טעיפס, ס'איז דא ווידיאוס, איז אויך דא. ס'איז דא ווידיאוס מיט טעיפס פון בערלאנד ווי ער זאגט פאר א פרוי אז ער האט זי טאקע גערעיפט אדער עס איז געווען באונס במילא איז זי מותר לבעלה. ס'טוט זיך. שרייען די חברה אז דאס האט חשין געמאכט. ברוך מרדכי ס'שפילט זיך איבער. זעהט אויס ס'איז נישט געווען ברוך מרדכי'ס אויפטו. זעהט אויס אז אלע לויערס זענען אזוי קרום און זיי ארבעטן אזוי. די שאלה איז נאר דא איז דאך געווען מענער לויערס. פרויען לויערס ארבעטן אויפן זעלבן סיסטעם ווייל דארט איז זיין. שטעל דיר פאר זיין. לויער איז א פרוי. ווער ווייסט וואס האט מיט איר געטון. איך האף נאר אז די וואס האבן געהאנדלט מיט ברוך מרדכי'ס קעיס הערן דאס אויך אויס. ס'איז ממש ס'איז א רעוויו, עס איז א חזרה. יעצט, די לויער זיינע האט געבעטן אז מ'זאל אים ארויסלאזן אויף מעצר בית. און די פאליס וויל נישט. פאליס זאגן ניין, אונז וויל מיר נישט, אונז וויל מיר אים האבן אין תפיסה. איז במילא שרייען שוין די ברסלב'ער זעהסט wow דער לויער זיינע בעט מען זאל אים ארויסלאזן איז וואס איז אז ער בעט דער לויער זאגט דאך ער האט גארנישט געטוהן אויך נישט עניוועי ס'איז די זעלבע ס'איז ממש אות באות די זעלבע יעצט זיי געבן ארויס צעטלעך קעגן זיין איידעם און קעגן זיין זוהן זיי טענה'ן דער שווער איז א נואף דער זוהן זאגט אז דער טאטע איז א נואף זיי ווייסן יעדער ווייסט וואס לעיזער איז געווען. און אונז זאל מען אים גלייבן אויף די אלע מאמרים וואס ער האט נאכגעזאגט אין נאמען פון ר' נחמן און פון ר' נתן און פון פריעריגע חסידים? עס איז א דזשאוק די גאנצע זאך. צו ער האט צו בועל געווען צו נישט, אויף דעם וועלן מיר דן זיין. אבער איך וויל ענק עפעס זאגן. אונז זעמיר קאנווינסט אז יא ווייל אונז ווייסמער זיין היסטערי. מ'ווייסט ער האט נישט צוגעלאזט פרויען. אבער. איך וויל אייך עפעס פרעגן, דאס אז ער האט געזאגט אין קאורט אין האלאנד אז ער איז געבוירן געווארן פאר די מלחמה און ער איז געווען ביי היטלער א יונגל אין לאגער און דאס אלעס איז אויך אמת, דאס ווייסט מען דאך אונז אז ער איז געבוירן אין ארץ ישראל, איז דאס איז די זאך, אז מען איז א מנהיג קען מען טון וואס מען וויל, זאגן וואס מען וויל און יעדער דארף פאלגן, איך וואלט נאר געוואלט וויסן וויאזוי מענטשן קענען צוקומען צו אזא הויכע מדריגה, זאלן קענען זינדיגן זיין א נואף, טון וואס זיי ווילן אויף די וועלט, און זאל נאך ווייטער בלייבן ווי מען זאגט אנגענומען, הייליג, מענטשן זאלן זיך אננעמען פאר אים און שלאגן פאר אים, ס'איז ממש אנבעליוועבל, דער אמת איז, א מענטש דארף אין לעבן נאר איין זאך, ער זאל ווערן א רעבע, איינמאל ער איז א רבי קען ער טוהן וואס ער וויל. כ'וועל זאגן א שיין ווארט, רבי נחמן האט געזאגט אין סוף וועט אלעס זיין גוט, יעצט טאמער ס'איז נישט גוט איז א סימן ס'איז נאכנישט דער סוף. יעצט זיי האבן ארויסגעשטעלט צעטלעך אין גאנץ ארץ ישראל, דער גרויסער תלמיד זיינער, הרב ארוש, שרייבט ער גרויסע צעטלעך אז דער מנהיג פון קהילת חוט של חסד, דאס איז הרב ארוש, האלט אין איין זאגן אז לעזער בערלאנד דער ראש ישיבה פון שובו בנים איז א צדיק און מען זאל חלילה נישט רעדן קעגן אים, און אזוי ווייטער, ער איז דער וואס האט געעפנט דעם טיר אויף אומאן, קען זיין וועגן דעם ליידער, מ'האט עס קיינמאל נישט געטארט טון, דארט איז אזויפיל זנות מער וויפיל אין גאנץ ארץ ישראל ליידער, ער האט געפירט ברסלב. אן אים וואלט עס נישט געווען גארנישט, איז שקר מוחלט, ס'איז געווען דארטן רבי לוי יצחק בענדער מיט די אלע אנדערע אלטע ברסלב'ע חסידים, און ער איז מקבל אויף זיך בזיונות און רדיפות וועגן גלות, מיט דעם קומט כלל ישראל אפ, און דאס וואס ער ליידט ליידט ער פאר אונז און פארן דור. און ער איז מסביר אסאך זאכן, יעצט איך וויל ענק זאגן, עטס נוצט לשונות וואס מ'האט גענוצט אויף ר' נחמן, ר' נחמן האט געזאגט, אויב ער האט עס געזאגט, איך ווייס היינט גארנישט, נאר וואס ר' נחמן האט געשריבן דאס ווייס איך, ער האט געזאגט איך גיי פאר ענק פון די וועלט, אזוי זאגט מען נאך, איך וויל אייך זאגן, איך האב ענק שוין געזאגט, דאס שמעקט מיט קריסטשיענעטי, אזוי זאגן די גוים, אז יאשקע פאנדראק האט געזאגט ער גייט פאר די וועלט, פארוואס? פאר די וועלט, זיין בלוט טוט מכפר זיין אויף די וועלט, יעצט די אידן האבן געהארגעט יאשקע פאנדראק, זיי האבן אים געהארגעט, און ער האט געטון עבירות זנות מיט מסירה, מען האט פאר אים מורא געהאט ווייל ער איז געווען קרוב למלכות, ס'איז דא חסרונות השס, ברענגט ער אז מען דארף פאר מען הארגעט א מענטש דארף מען אויסרופן דריי רגלים אז מען גייט דעם הארגען, ווער ס'האט עפעס צו זאגן זאל קומען זאגן, פרעגט די גמרא, יאשקע, יאשקע הנוצרי האט מען דאך גע'משפט ערב פסח, מען האט אים געהארגעט נאך פאר פסח, די גמרא שאני יאשקע הנוצרי ווייל דקרוב למלכות הוה, מען האט מורא געהאט פארן, דאס איז חסרונות השס אין דף מ"ג עמוד א' צו עמוד ב' ווערט עס געברענגט, די וואס האבן חסרונות השס, זאכן וואס מען האט ארויסגעגעבן פון דעם צענזור, הייבט מען יעצט אן א מעשה, אז לעיזער בערלאנד איז חף מפשע, ער גייט זיצן פאר אונזערע זינד. תיקונים מאכט ער אין הימל. די חזיר די ארויס די שייגעץ די ארויס ער גייט זיצן ווייל ער האט בועל געווען אשת איש ער האט זיי געטאטשט און געטוהן כל דבר אסור וואס האקסטו א טשייניק יעצט טאמער גייסטו אונז אריין אין דעם אז ער גייט זיצן פאר דעם פאר אונזערע חטאים צו ער האט נסיונות און צרות און רדיפות פאר אונזערע חטאים דאס איז קריסטיאנעטי. ביי אונז ווייסט מען איש בחטאו ימות, אמאל איז דא א גרויסער צדיק וואס ער איז מכפר אויפן דור, אבער אז די לייגסט לעיזער בערלאנד דעם חזיר אריין אין דעם זעלבן קעטעגארי פון די גרויסע צדיקים האסטו ר' נחמנ'ן אויך אריינגעלייגט אין דעם טינופת, איז שוין גארנישט אמת. איך בעט ענק, עטס ווילטס טאקע ראטעווען דא דעם לעיזער און דעם חזיר, אבער עטס הרגעטס אוועק די גאנצע אמונה אין די פריעריגע צדיקים. און ער שרייבט נאך אזוי. כ'האב צער עצום, יש לי צער גדול מאוד מאוד, כמה הצדיק הזה עובר וויפיל ער דארף דורך גיין, כמה גלות עובר עליו כמה בזיונות כמה רדיפות, זאג מיר פארוואס האסטו נישט די זעלבע רדיפות, ווייל אביסלי האסטו נאכנישט בועל געווען אן אשת איש, לא מבין בכלל בשכל מען פארשטייט נישט מיטן שכל, אזא גרויסער צדיק, אסור לנו לעמוד מנגד, מען טאר נישט שטיין אין די זייט. גערעדט. שנתפלל שהשם יגאל אותנו שיגאל אותנו ממש, אפשר גייט דיך דער אייבערשטער אויסלייזן, מען נעמט טויזענטער קינדער, טויזענטער קינדער, מען טראגט זיי צו קברי צדיקים, און מען איז מתפלל פאר דעם נואף, וואס ביסטו מתפלל? ביסט מתפלל פארן אייבערשטן? דער אייבערשטער האט דאך געזאגט לא תנאף, לא תנאף, וואס האקסטו א טשייניק? אן אשת איש? די גרעסטע עבירה וואס איז דא. די גמרא זאגט הבא על ערווה והוליד ממזר איז געענדיגט אלעס. איך ווייס נישט וויפיל ממזרים ער האט שוין געבוירן מיט אזויפיל פרויען וואס ער האט גערעיפט. דער חלבן געדענקט עטס א גרויסער בעל מקובל א צדיק. ער האט צוגעזאגט פאר די משטרה ער גייט מער נישט פירן קיין דרשות און קיין שול. ער גייט נישט אויפנעמען פרויען. און ער איז אראפגעגאנגען אלס א שייגעץ א חזיר. לעיזער וועט אויך אראפגיין אזוי. עס האט מיר געקאסט מורא'דיגע חילול השם. אלע פרייע צייטונגען אין ארץ ישראל.

פאר מיינע חטאים האסטו דיר נאר די הענט צובראכן. ער ליידט פארן עוון הדור? ער ליידט פאר זיין חאזערייקע. און הערט שוין אויף משוגע מאכן די שטאט, ווייל עטס פארלירטס די גאנצע אמונה אין ר' נחמן און אין ר' נתן, און ער שרייבט נאך א בריוו, צו השעה כולם מגיעים ילדים זקנים נשים וטף לא הזמן לשבת בבית הצדיק סובל בשבילינו, א נייע מעשה, דער צדיק ליידט שוין פאר אונז. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? דער צדיק לאדט, אדער ער איז א חזיר, ער איז נישט קיין צדיק. ביי אונז האט מען געוואלט מאכן דעם סיגוטער אזוי גרויס, דעם ברך משה אזוי גרויס ווי דעם סאטמאר רב. עס איז נאר געווען איין מזל אז דער סיגוטער האט עס נישט געזוכט. ער האט נישט געוואלט די כבוד, ער האט געזוכט דעם דאלער. האב איך זיך דעמאלטס אויך געשריגן, ווילסט אים מאכן אזוי גרויס ווי דער סאטמאר רב, קומט אויס אז דער סאטמאר רב איז גארנישט געווען קיין גרויסע מציאה. זאג איך אים, דזשאסט ביקאוז עטס ווילטס ארויפהייבן דעם סיגוטער, ברענגטס נישט אראפ פריערדיגע צדיקי. שוין, כ'האב ענק שוין געזאגט, דער מלכיאל קאטלער איז ביזי מיט די ראצפערטער אידן על רצפת בהט ושש ודר וסוחרת מיט די צרפת'ער אידן. ס'דא יעצט א פיקטשער אין א סייט וואס הייסט וואס איז נייעס, ווי א לעיקוואודער מאמע זעצט איין דעם טאטן, איר מאן, דעם טאטן, פון די קינדער אין פראנט פון די קינדער, ער איז אהיימגעקומען, זי האט אים אפגעווארט מיט צוויי פאליס, סא דו פערד, דו מלכיאל, דו האסט א פראבלעם מיט ראצפערטער קינדער, מיט צרפת'ער קינדער? די גאנצע לעיקוואד איז א שטיק זנות, א משוגעים הויז. יעצט א טיעם אף סייענטיסטס אין אינדיע האבן אויסגעטראפן אז ס'דא סעלס, בייאלאדזשיקעל סעלס, וואס דאס טרעפט מען, אין קאקראוטש מילך, און דאס איז די בעסטע סופער פוד פאר געזונט פון א מענטש. יעצט גייט זיך אנהייבן א מעשה צו איצעלע פומפעט גייט געבן א הכשר דערויף צו נישט. נאך א זאך, דער כנסת האט ארויסגעגעבן יעצט א נייעם חוק אז מען דארף נישט לערנען ליבה אין די היימישע תלמוד תורה'ס. ענגלאנד וויל נאכנישט סעטלען, און ארץ ישראל האט שוין געסעטלט. יעצט אויף לעיזער בערלאנד האבן זיי שוין נאך זאכן תלונות אז ער האט אמאל געהייסן מען זאל אריין לייגן א באמבע אונטער איינעמס קישן ער איז א רוצח דאס איז נישט דא וואס צו רעדן. יעצט די ווייס פרעזידענט פון הילערי קלינטאן הייסט טים קעין ער האט גרויסע קאנעקשאנס מיט די מוסלים בראדערהוד אמעריקע איז אויף צרות רבותי טוטס תשובה ס'וועט זיין ימותו זכאי ואל ימותו חייב יעצט אבאמא זאגט אז די גאנצע טערעריסט מאוומענט אייסעס איז גאר צוליב מיסטער טראמפ. איך האב, אזוי טוט זיך. איך בין געווען אמאל אין סיקסטי סעווען אין ענגלאנד ווען ס'איז געווען די מלחמה אין ארץ ישראל בין איך ארויסגעפארן איז געקומען פאר די מתיבתא אפאר חברה שווארצע חברה און זיי האבן געזאגט עי מען, יו די דזשוס ווי די ערעבס וויר גאנא קיל יו. נאך די מלחמה האט זיך דאך אויסגעוויזן אז די מדינה האט געווינען, האבן זיי געשריגן, עי מען, ווי די דזשוס און יו די אראבס, ווי קילד יו, זיי זענען גאר געווארן, זיי זענען געווארן גאר די דזשוס, אונז זעמיר געווארן די אראבער, ס'גוט, קיצור יעצט בלעימט מען טראמפ, וואס ער איז ביזי בויען בנינים, אז ער איז גאר די שולד פון די גאנצע אייסעס אטעקס. אזוי גייט עס. יעצט די מוסלים לידערס האבן געמאכט א קאמפיין אזוי ווי ס'איז דא אין אמעריקע בערך דרײַ פוינט דרײַ מיליאן מוסלימס און רוב פון זיי גייען נישט וואוטען האבן זיי געמאכט יעצט א קאמפיין אז זאלן אלע גיין וואוטען פאר הילערי קלינטאן. די גמרא זאגט ביי די אידן כשהם עולים עולים עד לרקיע כשיורדים יורדים עד לתהום עניוועי ס'איז דא א מיידל וואס זי הייסט ריקי פערסטער דרײַ יאר צוריק איז זיי די טאַטע מיט די מאַמע זענען נעבעך אַראָפּגעגאַנגען פֿון ייִדישן וועג. אַכט קינדער נעבעך האָבן זיך אויסגעשמדט. הײַנט איז די עלטסטע מיידל, ריקי, איז זעכצן יאָר אַלט, און שטעל דיר פֿאָר, זי איז הײַנט אַ טשעמפּיאָן אין ווײַטליפֿטינג! זאָל איך פֿרעגן אַ שאלה, דאָס מיידל וואָלט נישט געקענט זײַן אַ ייִדיש מיידל און זײַן אַ טשעמפּיאָן אין ווײַטליפֿטינג? עטס מיינטס אַז דאָרט איז בעסער? און אַזוי גייט עס. יעצט, פראנקרייך, ראטספערד, דארטן ווי מען גייט יעצט נאך געלט פאר די קינדער, האבן ארויסגעגעבן א געזעץ אז מען טאר נישט גיין מיט קיין יארמולקע, מיט קיין כיפה אין פאבליק. שטעל דיר פאר אזוי ס'האט זיך אנגעהויבן די זעלבע ווי ביי היטלער'ן אין דייטשלאנד, באלד האט מען נאך מוזן גיין מיט א געלן סטאר. ס'גוט. בקיצור, יעצט אזוי ווי די מדינה האט געזאגט אז מען זאל, ווי מען זאגט אז עטס האט דארטן צרות, איז קודם אנטלויפטס פון דארט. גערעדט. מ'האט דאך שוין געזעהן פאר די צווייטע וועלט מלחמה ווען זיי האבן זיך צוזאם גענומען די גוים וואס זיי האבן געטוהן מיט די אידן, ס'איז געבליבן גארנישט פון זיי. בקיצור, איז דא יעצט א גרויסע מלחמה געווארן צווישן מדינת ישראל און צווישן סאטמאר, סאטמאר האט דאך דא גערעיזט געלט דרײַ מיליאן דאלער, און אין די זעלבע צייט סאטמאר טאר דאך נישט לאזן מ'זאל גיין אויף ארץ ישראל, איז במילא שרייען זיי פאר די. פראנצויזיש אידן, עטץ בלייבטס דא, כ'וואלט געוואלט אז אהרן מיט גאנץ מאנרא זאלן אריין מופן אויף פראנקרייך, לאמיר זעהן וואס עטץ קענטס, ווען ס'איז א סכנה דארף מען לויפן, און נאך א זאך, די אראבער זיצן דארטן אין זייער כנסת אין פראנקרייך מיט זייער שמאטע אויפן קאפ, פאר זיי זאגט מען גארנישט, נאר ליידער פאר די אידן, רבותי עטץ זעהטס נישט וואס דא, עס האט זיך שוין אנגעהויבן נעבעך די צרות. אונז זעמער שוין אין ניינטין טערטי פֿייוו און טערטי סיקס. די פרענטש פארלעמענט האט אויכעט געמאכט א געזעץ אז מ'טאר נישט גיין מיטן גאנצן פנים צוגעדעקט, אפילו די איסלאמער וועילס טאר מען אויך נישט. פארוואס? ווייל זיי פלעגן זיך באהאלטן, מ'האט נישט געוואוסט א יונגל א מיידל א טעראריסט, מ'האט נישט געוואוסט גארנישט. און אויכעט כשר עסן און האלל פוד, דאס איז די אראבישע כשר'ע זאכן, איז האט מען ארויסגענומען פון די סקולס אז ס'דארף זיין וואס ווייניגער רעלידזשען. יעצט זיי שרייבן אלע צייטונגען אז די אלע ערנסטע רבנים וואס האבן געהאלטן פון לעיזער בערלאנד האבן זיך זייער שטארק געדיסטענט אוועק פון דעם, זיי ווילן נישט האבן מער מיט אים צוטון. זעהט אויס מען קען נישט יעדן פאפן. סא ס'דא גרויס נייעס ברוך השם אין מאנסי, דארט איז דא דער ראקלענד דרייוו אין טיעטער וואס ס'איז שוין אפגעשפארט מסתם דרייסיג יאהר, ס'איז לעבן די עווערגרין דער שאפינג סענטער, איז איז דא א דעוועלאפער ר' יוסף בראכפעלד פון וועסטלי הילס, און ער האט איינגעגעבן פעיפערס אז ער וויל בויען זעקס הונדערט יוניטס האוזינג קאמפלעקס. שוין, ס'וועט שוין זיין דירות אין מאנסי קיין עין הרע, ער דארף נאר טשענדזשען פון קאמערשל אויף רעזידענשל מ'וועט עס מסתם נאכגעבן און פארטיג, מען דארף נאר זען אז ער זאל בויען אפאר ישיבות אויכעט ווייל דאס האבן זיך אפגעשמועסט אלע גענגסטערס די רבונים, ישראל האגער המצרי מיטן ממזריקא דארט און חיים שיע האבן זיך אפגעשמועסט אז מען נעמט נישט אריין קיין קינדער סאו וואס וועט זיין? אז ס'וועט נישט זיין וואו זיי צו שיקן אין חדר, דארף מען זען עפעס צו טון. יעצט די עדה החרדית האט שוין געמאכט יעצט א קאנעקשאן אינאיינעם מיט משרד החינוך זאלן אויסזאגן פונקטליך ווער ס'נעמט געלט און ווער נישט, לצים יעדער נעמט געלט נישטא קיין איינער וואס ס'נעמט נישט קיין געלט. ס'דא ברעיקינג ניוז אז דער וואס מען זאגט אז ער האט געהארגעט שטארק דער גוי איז שוין אין קאורט, עס האט זיך שוין אנגעהויבן זיין טרייעל, ער האט שוין אריינגעשלעפט זיין ברודער, אבער דאס איז דאך נאר אלץ א שפיל, אונז ווייסן מיר דאך יא דעם אמת, ער האט געהארגעט, ער האט געדרייווט, יא געדרייווט, נישט געדרייווט, ס'גוט, למעשה עס האט זיך אנגעהויבן דער טרייעל. נאכדעם איז דא נאך א זאך וואס דאס איז מורא'דיג וויכטיג, ס'איז דא א קעיס אין ניינטין ניינטי סיקס האט מען געהארגעט א שווארץ קינד אין א פאבליק האוזינג און די משפחה וויל מען זאל עפענען דעם פייל און טאמפסאן וויל נישט כאטשיג ס'איז א שווארץ קינד און זיי האבן אנגעהויבן צו פירן מיט אים א מערכה וואו דער וואס ער טשעפעט מיט קינדער גייט א גאנג ר'עט אראפגיין אין די היסטערי אזוי ווי מיסטער טשארלס היינס וואטש און צו. ער זאגט אז מען וויל עס שוין נישט טרייעלן וועגן ס'איז פעסט סטעטש אוו לימיטעישאן, האבן זיי גענומען גרויסע לויערס און זיי פייטן אים, ער איז א ליגענער, האמעסייד איז אויף אייביג, נישט דוקא סטעטש אוו לימיטעישאן. כ'האב איינעם געזאגט אז ברסלב'ע חסידות איז נוטה צו נוצרות, זאגט ער מיר הונדערט פראצענט, ער זאגט ס'איז געווען אז דער לעזער בערלאנד האט א אזוי ווי א האטליין אזוי ווי די אלע רעבעס האבן, איז אמאל האט ער געזאגט א תורה אזוי, הערט אויף א תורה, והשם פקד את שרה כאשר אמר, אזוי ווי די נוצרים זאגן. איר הערט וואס דא טוט זיך? ער איז א כופר באלוקי. מען האט עס געלאזט הערן פאר ר' קרעמער, זאגט ער אזוי, איך האב געוואוסט אז גילוי עריות האט ער, רציחה האט ער, אבער כ'האב נישט געוואוסט ער איז א כופר אויכעט, עבודה זרה האט ער אויך אין זיך. ער האט אראפגעברענגט דעם גאנצן ר' נחמן. ווען ס'איז נישט ערליכע מענטשן וואס זיי טוען עס, ברענגען זיי אראפ אלעס. יעצט דעם טעם פארוואס איך זאג עס אזוי באריכות מען זאל וויסן אלע זיינע ספרים זענען ספרי מין און ארוש זיין תלמיד איז אויכעט א מין דער זעלבער מין און אפיקורס קוים מען האט מקבל געווען פון אים און נאכדעם מען נעמט זיך אן פארן ער זאגט דאס איז העכערע זאכן יעצט האבן זיי שוין אראפ גענומען פון זיין בלאג די אלע מיני סחורה ווייל זיי זעען כי כלתה אליו הרעה. איינער פון זיינע גרויסע חסידים זאגט מיר ער האט געהאט אמאל אויף זיין בלאג אז פרישות איז פאר נוצרים. א איד דארף טוהן ווען ער קען, וויפיל ער קען, וויאזוי ער קען, און אזוי ווייטער. א כופר באלקים ממש! און פון דעם מענטש האט מען געהאלטן? אנבעליוועבל! אוהבי השם שנאו רע! דער אייבערשטער האט פיינט שלעכטס, שומר נפשות חסידיו מיד רשעים, ער היט זיי פון אזאלכע רעבעס וואס זענען רשעים, יצילם, היט ער זיי. אנבעליוועבל! ס'האט נאך געדויערט לאנג ס'זאל ארויסקומען דער אמת. יעצט לעזער האט אן איידעם הרב צוקער און ער האט עדות געזאגט קעגן אים אין די פאליס האט מען אראפגענומען אלע זיינע שיעורים פון שובו בנים'ס בלאג. ס'איז דא דארט אויכעט א זון נחמן וואס זיינס א קינד איז אויך מאלעסטעד געווארן דורך לעזער בערלאנד. ער האט צוויי אייניקלעך וואס ער האט נעבעך אנגעפאטשקעט, אזוי זאגט מען.